א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא. איך האב געזאגט אז דער עולם איז מיר נישט גענוג געטריי פארן אייבערשטן, האבן זיך אריינגערוקט דא אפאר רבנים שקצים און זיי האבן געזאגט פארן אייבערשטן, אונז ברויך מיר דאס געלט און נישט דיך, פארטיג, חוצפה שאין כמוה, אבער ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז געווען יעצט אין אלבעני א גאנצע אסיפה, איך האב אנגעדרייט אז מ'זאל גיין, איך האב יעדן געזאגט איך קען נישט פארן ווייל די מינוט וואס איך קום גייט מען זאגן אך ער איז אין חרם, מ'האט נישט מיט אים גארנישט. אבער איך הער זינט ס'געווען איבער צוויי הונדערט און פופציג מענטשן דארטן און זיי האבן געשריגן אונז וויל מען נישט רירן דעם חינוך זאל זאליקא גיין אין דר'ערד און איך וויל ענק עפעס זאגן די גמרא זאגט אז איינער האט א קראנקע פרוי האט ער נישט קיין מנוחה די פרוי געבט ישוב הדעת די גמרא זאגט אישה נאה דירה נאה און כלים נאה מרחיבים דעתו של אדם דער האדרעס טאדרעס האט דאך נעבעך א קראנקע פרוי זי איז זייער קראנק זי איז אויפן טויטן בעט און שטעל דיר פאר, דער משוגענער האדרעס טאדרעס האט מיטגעהאלטן מיט זאלי כהן אז מען מעג לערנען די אלע זאכן, און ס'איז דא נאך אזאלכע חברה וואס ממש אונז ווערן און עס פועל'ן, זיי האבן געמיינט זיי זענען אמאל ערליך, אבער ווען ס'קומט צו גרויס געלט, איינער זאגט ווען ס'שווינדלט די רבנים פופציג מיליאן דאלער, דעי דאונט קעיר, יעצט ער איז ביי אונז נישט קיין באגלייבטער מענטש האדרעס טאדרעס ווייל ער האט אפשר טויזענט עליות'ן יום כיפור, און דאס אלץ צעקמער קאקמער. און טאמער זאגט ער איין ווארט קעגן זאלי כהן בלייבט ער אן א מנין. סאו דאס איז דאס וואס דא גייט פאר. עניוועי ס'איז ארויסגעפארן בערך צוויי הונדערט און פופציג אינגעלייט און מ'האט זיך אהינגעשטעלט און מ'האט געשריגן אונז וויל מען נישט אמעריקאנער חינוך! כ'האב אזא הנאה איך געב ענק אסאך קרעדיט. און זיי שרייען אין סאטמאר ביהמ"ד נישט אזוי ווי די שווארצע אין רבי'ן זכרונו לברכה'ס צייט. לאמיר גיין צו שטיין.

איך געדענק ווען ר' דוד טירנאר האט עס אונז געזאגט דער קלויזענבורגער גלח טייס האט זיך אפגעשניטן די בארד ער גייט מיט א פראק מיט א צילינדער עניוועי לאמיר גיין ווייטער יעצט אין בעסמעדרעש קאכן זיך פארוואס מען איז געגאנגען פראטעסטירן זיי האבן געמיינט זאליק האט געמיינט ער וועט זיך ארויפזעצן מיט די מחילה אויפן רעבנס שטיל און ער טוט וואס ער וויל די שטיל איז א שטיל וואס האט געהארעוועט אויף אידישקייט איז איינער געקומען שרייב אונטער אויף נחום ראזענבערג האט ער אונטערגעשריבן ניין ניין ניין אונז האבן זיך נישט דערשראקן זאליקא איך בין דער וואס טרייבט דעם עולם. ווייל מיר טוט וויי וואס דו האסט געטון, נישט פאר מיר אלס נחום ראזענבערג, פאר וואס דו האסט געטון, דו ביסט געגאנגען און געוואלט אז מ'זאל די קינדער'ס סעיפטי דזשעפערדייזן? פארוואס? עניוועי, איז למעשה אונז האף מיר ס'וועט זיין א מורא'דיגע נצחון ווייל אונז זאג מיר ארויס די גאווערמענט אלעס, אונז זעמיר געפאנגען, איך האב געזאגט פאר איינעם פון די העכסטע מענטשן וואס זענען אין דעם, איך האב געזאגט איך וואטש מאוויעס, ווען מען נעמט קינדער פון פינף זעקס און זיבן יאר, אראבישע קינדער, אין ארעמע פלעצער, און מען געט זיי מאשין גאנס, און זיי קענען שוין שיסן ביי די פינף זעקס יאר, זיי קענען נאכנישט מאכן קטנים אין א טוילעט, אבער זיי קענען שוין שיסן מיט א מאשין גאן, ס'דאך די זעלבע טוהן די דזשי איי סאטמארע מיט אונז, אונז האמער א רעכט אויף חינוך פאר אונזערע קינדער, ווי דאונט וואנט יור חינוך, אונז ברויך מיר עס נישט. יעצט איז געקומען א איד, און דער איד. ער איז א סקווערער. הייסט לאמיר זעהן אין סקווער זאל ער אוועק געבן די ספרים. די גאווערמענט האט געגעבן סקווערם הונדערטער טויזענטער דאלער מען זאל דרוקן אייגענע ספרים. מען האט געדרוקט א מודה אני, מען האט געדרוקט אלעס וואס שטייט ביי אונז אין סידור נאר דעם אייבערשטן האט מען ארויס געלאזט. מען האט געדרוקט א טאמער ס'איז דא אידן וואס שטייען אויף חצות צו וויינען אויפן צווייטן חורבן בית המקדש און זיי האבן, ניין מען האט נישט גערעדט גארנישט פון חורבן בית המקדש זיי האבן געזאגט אז די אידן וויינען אז ס'איז געווען א וועלט מלחמה און מען האט געהארגעט אידן דאס איז דער חורבן בית המקדש. אבער זיי ווילן נישט ארויסזאגן דעם חורבן בית המקדש ווייל ס'איז נישט דא קיין אייבערשטער, ס'איז נישט דא קיין בית המקדש הייבט זיך נישט אן די גאנצע מעשה, פארשטייסט? און זיי נוצן דירעקט דאס אז מ'האט געהארגעט אידן ווייל אויב ס'איז יא דא אן אייבערשטער נו ווי איז ער געווען? דאס איז די צרה און ס'איז א גרויסער חורבן און אונז גיימיר זיך נישט לאזן, סו וואט, טו גארנישט האסט דיך ארויפגעזעצט אויף די שטיל, אדער וועט מען דיך ארויספירן אדער וועסטו אראפפירן דעם גאנצן רעבינ'ס חינוך, אונז גיימיר זיך נישט לאזן, גייט זיין א מלחמה, כ'האב הנאה, דער רבי האט נאך גוטע תלמידים, אונז פלעג איך מיר איינרעדן אז איך בין פון די איינציגע תלמידים. ווייל איך האב מלחמה געהאלטן, ניין ער האט פיינע תלמידים דער רבי, און דער עולם איז געגאנגען און זיי שוימען, ס'קומט זיי שפייעכץ צום פנים, ווייל זיי האבן אנגעזאגט קיינער זאל נישט גיין, וואס האט עטס געמיינט, איז דאס וואס איך טענה, דער אייבערשטער האט באשאפן די רפואה פאר די מכה, ער האט באשאפן דעם אינטערנעט, און אונז לייען מיר אלע אין קרעמענטע סקווירא דארט. וואס עטס זענטס מסכים. אז יעצט האט דער עולם אנגעהויבן צו זען אז דאס טויג נישט, דאס איז נישט אויסגעהאלטן, האט מען אנגעהויבן צו פארפירן, האט ער געזאגט אז ער דרוקט צוויי, ער דרוקט אויף אידיש און אויף ענגליש, אין ענגליש טוט מען זאגן אז ס'איז נישטא קיין באשעפער חלילה, ביי די אידישע וואס ער וויל ס'זאל גיין אין די תלמוד תורה טוט מען אויך נישט אז ס'איז דא א באשעפער, מ'טוט נאר זאגן א מעשה א בוידעם און וויינט אויפן חורבן. ס'איז א בראך וואס איז געשעהן מיט אידישקייט. און ס'איז א בראך וואס איז געשעהן מיט אלע מוסדות, און יעדער טאנצט מיט, און כ'האב ממש נישט צום גלייבן אז דאס איז געווארן פון די אלע יארן וואס מ'האט אונז געלערנט אמונה מיט אמונה, דער רבי האט נאך געלערנט אזא אמונה מער וויפיל מ'האט געלערנט איבעראל, דער רבי האט געלערנט התחברות לרשעים, מיט די אלע זאכן איז טאר מען נישט, קוק וואס איז געווארן פון זיינע מוסדות, קוק וואס איז געווארן פון אלע מוסדות, יעצט כ'וואלט געוויסן איין זאך, ווען אין סקווער זאל איינער קומען דרש'ענען אז ס'איז געווען א צדיק וואס יענער האט געהייסן, ס'איז נישט קיין חילוק. ס'איז נאר נישט פון די סקווערע גזע, עט מען אים דען נישט ארויסווארפן? ס'איז דאך ממש מינות און כפירה, ווייל בזה האט ער דאך געזאגט אזוי אז ס'איז דא נאר די טשערנאבלער רעבעס, און די טשערנאבלער רעבעס האבן חלילה באשאפן דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער קומט יעדן טאג פרעגן וויאזוי ער זאל מאכן דעם וועטער אין פאוקיפסי, און וויאזוי ער זאל מאכן דעם וועטער אין אלבעני. מ'טוט נישט ארויסרעדן פון אן אנדערן רעבן אפילו נישט איין מינוט. פונעם אייבערשטן זאגט מען אנטשולדיגט, איך גיי נישט רעדן. פון דיר? איך גיי דיך איגנארירן? איך גיי זאגן א דאנק דעם טראפ רעגן אז ס'וואקסט? איי דער אייבערשטער מאכט ס'זאל רעגענען? ס'חס ושלום נישט דא קיין אייבערשטער? יעדער איז מסכים מיט צו דעם. אנבעליוועבל אין וואסערא דיוטא התחתונה זעמיר געפאלן. כ'געב ענק אסאך קרעדיט אז עטס זענטס געגאנגען ווייל ס'קלינגט אפ איבעראל דאס אז מ'געגאנגען. פראטעסטירן און אז ס'איז פונקט ווי ביי די שווארצע, מען זאגט רבינו סר מן הדרך, זאליקא איז נישט אונזער רבינו, זאליקא איז סתם א פוסטער שטריק און אהרן איז דער זעלבער, און ליידער איז געקומען אז זיי האבן זיך ארויפגעזעצט אויפן רבינ'ס בענקל, דעטס איט. יעצט ס'איז דא א מיידל סקול וואס מען האט יעצט צוגעשפארט. ס'גייען דרײַ הונדערט מיידלעך, תפארת בנות, דרייט זיך דא א מיידל אין די גאס, כ'וויל נישט זאגן אויף וועלכע גאס, בקיצור זי קומט צו צו מיר, איך דארף נישט צוגיין צו איר, זי קומט צו צו מיר, זי זאגט איך דריי מיך אין די גאס, כ'וועל גיין זינדיגן, אבער איך גיב זיך פלייאינג הוט, און מען שפארט צו א מוסד, און א גוטן טאג, ס'איז צוגעשפארט, און איך הער זאגן אז סאטמאר האט געהאט א יד אין דעם דערינען ווייל יענער האט געהאט א בילדינג דארט ווי זיי זענען געווען, און ס'איז דארט געווען די פראגרעם, ס'איז געווען א בילדינג וואס די גאווערנמענט האט עס אקעי'ד. האבן זיי געזאגט דעם לענדער טו נישט פארלענגערן דעם ליעס, טו נישט אהער טו נישט אהין ווייל מוסדות פלאגן זיך דאך עניוועי מיט'ן צאלן די רענט מיט אלעם, האט מען עס צוגעשפארט, סאו דער אייבערשטער גייט זיין מורא'דיג גליקליך, דרײַ הונדערט מיידלעך דרייען זיך אין די גאס, מען האט צוגעזאגט אז מען וועט נעמען אפאר חברה אריין אין סאטמאר, אבער מען האט צוגעזאגט נאך סוכות.

דאנקט מען דעם אייבערשטן אז ער האט אונז געשיקט אזא רעבין און ער האט אונז ווי מען זאגט באגלייט אזוינפיל יארן, ער האט באגלייט נאך אונזערע עלטערן, אבער אזא ירידה זאל מען האבן? פארוואס? איינער האט געזאגט, ער האט געפרעגט האדער סטאדער זילבער, די שייגעץ, די רשע, וויאזוי קענסטו טון אזא זאך? זאגט ער, הער אויס, ווען ס'וועט דיך שפילן פופציג מיליאן דאלער פאר די אויגן וועסטו אויך אנדערש טראכטן. דא זענמער אונז, פופציג מיליאן דאלער שפילט פאר די אויגן. וויאזוי קען מיר אונז צוגיין צו א ראש השנה זאגן פארן אייבערשטן אונז גיימיר זיין גוט אונז וועמיר תשובה טון? וואס פארדרייסטו דעם אייבערשטן א קאפ? דו שייגעץ, דו רשע! ס'דרייען זיך דרײַ הונדערט מיידלעך אין די גאס, מ'האט צוגעשפארט א מוסד, ווייסט, פארגעסן עפעס א רעבעצן גייט עס איבערנעמען, ע א רב גייט עס איבערנעמען, די רעבעצן האט נישט געוואלט, ס'איז נאך אוט אוו עידזש, ס'איז אנבעליוועבל וואס מען טוט מיט אידישע קינדער, אבער אונז זאגט מען שטופ יעדע נאכט א בעיבי ווייל פריה ורביה דער אייבערשטער האט געהייסן. ס'איז נישט דא ווער ס'זאל זיי נאכדעם מחנך זיין, זיי גייען ארויספאלן רחמנא לצלן, עיבי שטיינס גייט אויסוואקסן פון זיי חלילה. שטעל דיר פאר, א פרעמד מיידל, איך קען זי נישט, כ'האב מזל ס'איז נישט דא דא קיין פיקטשערס אין ווילימסבורג, איך בין אין בארא פארק איז צוגעקומען א ווייבל, זי האט זיך אויסגערעדט די הארץ אז דער אייגענער מאן האט געשטופט די קינדער און זי האט זיך געמוזט סאו שי פיילס פאר דיווארס און די רבנים האבן געזאגט די סייקאלעדזשיסט זאל נישט ארויסגעבן די ריכטיגע אינפארמעישן אבער איך האב איר געזאגט ווי זי זאל גיין אז מען האט יא ארויסגעגעבן די ריכטיגע אינפארמעישן שטעל דיר פאר און מען האט זיך ארויפגעלייגט אז מען האט עס געכאפט נחום ראזענבערג פ. ס'איז געווען אינמיטן א גאס, ס'איז געווען אויף פאורטינט עוועניו. דא איז צוגעקומען א יונג מיידל אין וויליאמסבורג און זי זאגט, רבי נחום, איך דריי מיך אין די גאס און איך גיי בלייבן א גאסן מיידל. נאכדעם זאגט זי מיר, איך האב חבר'טעס וואס האט זיך צוגעזאגט מיר צו נעמען נאך די ימים טובים, אבער איר זאלט וויסן, אונז גיימיר זיין אלע געדעמעדזשט, ברעין דעמעדזש גיימיר אונז זיין.

פריער מען פארט ביז שפעטער מען גייט, מען גייט שוין זיצן גאנץ סוכות, פרעגט ער, דער איד הערט מיך אויס, ער פרעגט אין וועלעכע מקווה גייט עטס דארטן, נישט דער אינגערמאן, אינגערמאן האט ער אין בוידעם, קען גיין נעמען א שאוער, אבער דו האסט דאך א ווייב, דו נעמסט מיט, דו פארסט אוועק אויף אכט ניין טאג, ווי וועט זי גיין, זאגט ער איך גיי אין יענע מקווה, יענץ האט הרב ר' מאיר פאוזן געבויעט, יענץ האט דער געבויעט, יענץ האט יענער געבויעט, זאגט דער איד איך ווייס נישט. טאמער איז נישט יעצט דא א השגחה תמידית און בפרט נאך מען נוצט עס נישט ס'איז דא מקואות וואס מען נוצט נאר זומער ס'איז דא וואס מען נוצט שוין נישט ווייל די שטאט איז שוין געווארן און די אידן האבן אוועקגעמופט אויסגעשטארבן מען טאר די אלע זאכן נישט נוצן זאגט ער מיר איך זאל שרייבן א חיבור אלע פראבלעמען וואס קען געשען זאג איך איך רעד שוין וועגן וואס ס'קען אלץ געשען שוין פערציג יאר אויף א האטליין און יעדעס מאל איז דא נייע פראבלעמען איך זאל יעצט שרייבן א בוך. און אז ס'וועט נישט זיין אינעם בוך וועט מען זאגן אז דאס איז גוט, אויב ס'איז נישט דא קיין השגחה תמידית די גאנצע צייט טאר מען עס נישט נוצן, און איך זאג עס פארן זומער אויכעט, אלע זומער מקוואות וואס איז דא אין די קאנטרי איז א חשש צו ס'איז נישט פסול דאורייתא, אלע, ווען איך האב זיך געפירט, ס'געווען אלע פסול, מען האט יעדעס מאל געמוזט פאררעכטן דא, פאררעכטן דארט, ס'איז פארפרוירן געווארן איבערן ווינטער, ס'האט געקראכט, זיך האבן זיי אלע געהאט. ממילא איז עס א ערנסטע פראבלעם. חוץ פון דעם איז דא א פראבלעם ווער ס'פילט עס אן, און וויאזוי עס איז אנגעפילט געווארן. די זעלבע איז דא אין אמעריקע אויכעט, מען גייט שוין יעצט אוועק סוכות, מען פארט שוין נאך פלארידע, מען פארט דא, מען פארט דארט. זענען דא מקוואות וואס האבן גאנץ ווייניג הכשרים געהאט, למשל ס'איז געווען די דעזשער מקווה, איז דער אלטער דעזשער רב האט געקענט הלכות מקוואות כמעט ווי איך קען גריכיש, און ער פלעגט מיך נוצן, האב איך עס אים אייביג געפיקסט. שפעטער אז ער איז קראנק געווארן און ער איז געשטארבן, די קינדער האבן עס אויפגעגעבן, און איך הער זיך מ'האט עס נאכדעם נאכאמאל געעפנט, איך ווייס נישט צו מ'האט עס געעפנט צו מ'האט עס נישט געעפנט, דא איז דער פנחס אהרן וועבערמאן, ער איז א רב, און ער האט דארטן א פיינע מקווה אין מיאמי, און למעשה ער איז זייער קראנק שוין לעצטנס, ער איז שוין אלט, איז גיי ווייס וואס דארטן גייט יעצט פאר, און מ'פארלאזט זיך ווייל ס'איז אמאל געווען, איך האב ענק געזאגט ס'איז א תשובה אינעם רשב"א, דער רשב"א זאגט אזוי, והנה מקולין של בשר הנמצא ברחוב עכבר, ס'איז דא א גאס האט געהייסן אכבאר און דארטן איז דער רשב"א געווען אין בארצעלאנא בארצעלאנא בארצעלאנא זאגט ער אז דער מקולין של בשר איז כשר כ'וואלט זיך געפרעגט א שאלה וואלט איינער געגאנגען יעצט קויפן דארט פלייש אויב ס'איז דא א מקולין של בשר ווייל דער רשב"א זאגט ס'איז כשר? ר' יודא לאנדא יעצט אוועק. פאר ער איז אוועק איז מען אריינגעקומען מען האט אים געפרעגט און וואס איז מיט די אלע הכשרים וואס גייט זיין האט ער געזאגט אזוי קינדערלעך א מענטש מאכט צו די אויגן מען נעמט אים אהיים די מינוט די אויגן איז צוגעמאכט איז ער נישט באגלייבט מער אויף קיין שום הכשר, אפילו ער האט געגעבן פֿערציק יאר האט ער געקענט געבן א הכשר אפילו אויף קאקא קאלא צו אויף פעפסי צו אויף די אלע, די מינוט הי קלאוזעס היז אייז ווייל במתים חפשי, משה רבינו זאל היינט אראפ קומען פון הימל און זאגן אז דעס איז כשר און יענץ נישט קען מען אים נישט אויסהערן, ער איז נישט באגלייבט אויף דעם איז בממילא זאגט ער עטס דארפטס ענק זארגן אז מען זאל אריין ברענגען געהעריגע בעלי מכשירים און מען זאל.

די שוחט אליין האט מיר געזאגט, די שוחט האט נישט געוואלט, זאגט ער ניין איך ברויך האבן די פראדאקשען, אבער ס'דא גייט פאר, אבער אן אנדערן וועט מען נישט צולאזן, נאר וויינשטאק מעג אויסלעשן טאמער גייט דורך א לעבעדיגער טשיק. הערטס אויף מיט די זאכן רבותי! לאמיר שוין ווערן נארמאל, ס'קומט ראש השנה, מ'דארף תשובה טון. כ'האב געוואלט זאגן

וואס מען קען נאר, אבי מען זאל כאפן אפאר טאלער, און קיינער האט נישט קיין פראבלעם דערמיט, איך קען נישט פארשטיין, נאך אזא מין זאך וואס מען גייט יעצט טוהן, די גאנצע שטאט האט געדארפט שטורעמען, מען דארף א סטעדיום אנפילן און זאגן אונז זעמער מוחה און האלט דיר דאס געלט פאר די גאווערמענט און אונז וויל מען נישט טוהן דאס. we're not gonna do it. און די גאווערמענט איז אויך אזוי, אז דו וועסט נישט פייטן עט זיין רחמנא לצלן, און אויב אונז וועל מיר יא פייטן, דעמאלטס קען מען אויספייטן אלעס. שטייט דער אייבערשטער און טוט זיך אויף פאר די פמליא של מעלה, אז כ'האב געגעבן פאר די אידן א תורה, די זאך וואס ס'געווען בבית גנזי, זי איז מיין טאכטער, און עטס זענטס מיינע זין, אדער פארקערט, די תורה איז די זון, כלל ישראל איז די טאכטער, וויאזוי דו ווילסט. מדרשים, יעדער זאגט אן אנדערע מיינונג, אייבערשטער טוט זיך אויף, כ'האב אזא פאלק, זיי טוען מיין רצון שמאצן דאצן, לצים וואס איר זענט, איר קענט אפילו נישט צוקומען אז איר זאלטס בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל ענק מוחל זיין, ווייל עטס האטס גארנישט געטון אז ס'זאל נישט אנהאלטן די מין מיאוסע זאך אז מ'גייט לערנען מינות וכפירה. ממש מ'גייט לערנען מינות וכפירה מיט די קינדער. מ'גייט לערנען אז טאמער איינער האט א urge צו מאכן משכב זכר שטופט מען מחילה שטאט צו שטופן דארטן ווי מ'דארף. טאר מען אים אפילו נישט זאגן אז ס'איז נישט גוט. די סייקאלעדזשיסטס טארן אפילו נישט זאגן יענעם ליסן דו לעבסט אין א טעות. ווארום נישט זאגן דאס? איר ווייסט ווי נידריג דער אייבערשטער זעט יעצט אויס? איך מיין אז דער אייבערשטער איז קיינמאל נישט געווען אויף אזא שפל המצב, אפילו ווען מען האט געמאכט דעם עגל איז ער נישט געווען אויף אזא שפל המצב, אפילו בשעת'ן עגל. ס'איז א גאנצע מחלוקת פונקטליך צי די אלע עבודה זרה'ס פלעגן ווייזן ניסים אויך צו נישט. ס'דא אין רמב"ם, ס'דא אנדערע ראשונים, ס'דא וואס האלטן ס'איז געווען אזא טייפ וואס האט גארנישט געוויזן, ס'איז געווען אזוי ווי א היינטיגע רבי, גארנישט געוויזן און יעדער איז אים נאכגעלאפן, אזוי איז דא אזאלכע וואס זיי האלטן אזוי, ס'דא ראשונים וואס זיי האלטן אזוי, למעשה האט יעדער כאטש געהאט עפעס, ער האט געהאלטן ס'האט אים געזונט געמאכט, צו ער האט געהאלטן אז ס'האט אן אנדערן געזונט געמאכט, צו ס'איז סתם געווען א געוואלדיגע יצר הרע אז מ'זאל דאס טון, אבער איך וויל פארשטיין א קלייניקייט. וואסערע א יצר הרע האמער אונז אז אונז זאמער געבן פאר די רבנים מיט די שקצים א רעכט אז זיי זאלן רעדן אין אונזער נאמען און זיי זאלן קענען נעמען געלט אויף אונזערע קינדערס נעמען און למעשה זאלן דאס גארנישט העלפן פאר אונז ווייל זיי געבן זיי צעטיילן זיך נישט מיט אונז דאס געלט זיי נעמען דאס גאנצע געלט פאר זיך און פאר אונז וויינען זיי מען האט נישט מען האט נישט מען האט נישט, סאו וויל איך פארשטיין, זעמער אונז טאקע אזאלעכע בהמות אז אונז לאמער אלעס צו און אונז זאגמיר גארנישט און אונז גיימיר נישט כאטש פראטעסטירן און פראנט פון די אלע רבנים? כ'פארשטיי דאס בכלל נישט, קאלן מיך אפ די רבנים יו יאיר האטליינס איז זייער וויכטיג איר זאלט רעדן זאג איך און כ'האב ענק אין דר'ערד עס איז ביי מיר נישט קיין רבנים איך האלט נישט אז דאס איז ארגער צו בעסער ווי משכב זכר ווען איך האב געשריגן אז מ'טאר נישט מאכן משכב זכר האט עטס מיך געלייגט אין חרם סאו ווייסט עטס וואס איך נעם עס אויף מיר, אבער איך האב מיט דעם גארנישט, אבער איך רעד יעצט צו כלל ישראל, איך רעד נישט צו די רבנים, די רבנים וואס זיי באקריגן נישט קיין געלט, מען האט זיי נישט צוגעזאגט א פיס אויף די פאי, די הייבן יעצט אן מיך צו רופן, רופטס מיך נישט, איך ווייס וואס מען דארף טון, ברוך השם מען דארף מוחה זיין, און טאמער דאס גייט דורך, זאלט איר וויסן רבותי, ס'איז נישט דא מער קיין תורה, און ס'איז נישט דא מער קיין יראת שמים. און ס'איז נישט דא חלילה א באשעפער, ווייל דו קענסט נישט גיי זאגן דעם קינד זאלסט דאווענען יעדן טאג ערליך ווייל דער אייבערשטער הערט אויס דיינע תפילות און ער קוקט ארויף דערויף און ער ווארט דערויף. אז ער גייט פרעגן וועיט ע מינוט, מ'האט דאך אונז געלערנט אז משכב זכר איז נישט קיין פראבלעם. נו, וואס טוט מען יעצט? נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, און ס'איז נישט יעצט פאר ראש השנה. איז אויכעט ביטער דער מצב, מען רעדט דאך דא פאר ראש השנה, מען דארף האבן א גוט געבענטשט יאר פונעם אייבערשטן. און יעצט גייט עטס ענק ארום שפילן מיטן אייבערשטן? יצחק אלחנן שטערן, ווי זענען די גרויסע מען האט געמאכט אין סטעדיומס, ווי זענען די גרויסע סטעדיומס, מען זאל אויף דעם מוחה זיין, אויף אלע שמוץ און שטותים און נארישקייטן ווי דו קענסט כאפן א דאלער איז מען מוחה, און אויף דעם לאט מען זיי אלע בלייבן טו געט עוועי וויט, צו מען לאט דעם פאטשן אויף מיט די אלע שקצים טו געט עוועי וויט, און אונז טומיר גארנישט, דער אייבערשטער ווערט פארשעמט, ווער האט עס געטון? די ארטאדאקס אידן פון ווילימסבורג. ס'דא עטליכע מוסדות וואס כ'האב געליינט נישט פון ווילימסבורג, אוט אוו טאון, זיי האבן געזאגט די גאווערמענט ליסן די ווילסט דיך אריינמישן צו אונזער חינוך, האלט דיר דאס געלט. אזוי זאגן זיי אפן מען קען נישט, דאס איז כפירה באלקי עולם, באט מען לאזט עס צו, און גלייב מיר ווען נישט דאס וואס אונז האמיר די טמא'נע כלים וואלט קיינער נישט געוואוסט וואס דא גייט פאר, ווייל אונז האמיר די טמא'נע כלים זעהן מיר דאך אלעס וואס ס'גייט פאר, און וועגן דעם לאז איך ענק נישט פארקריכן, שטייט אז א סומא מאכט א ברכה. יוצר המאורות, פרעגט די גמרא פארוואס ער זעהט דאך נישט, ער זעהט טאקע נישט, אבער די אנדערע מענטשן וואס זיי זעהען יא קענען אבאכט געבן אז ער זאל חלילה נישט געשטרויכלט ווערן, נאר במילא מאכט ער די ברכה וואס יענער זעהט כדי יענער זאל אים קענען ראטעווען פון נישט געשטרויכלט צו ווערן. סאו לאמיר גיין צו שטאט, איך פארשטיי נישט וואס דא איז געשעהן, דא זעמער אלע פלוצלינג געווארן סומאס? זעמער בלינד געווארן? מ'זעהט נישט וואס די רבנים טוען אפ מיט אונז? יעדער לאט עס צו? ס'ארט טאקע קיינעם נישט? ממש ס'ארט קיינעם נישט? אה, דאס איז א ביג ביג מיסטעיק. רבותי, אונז קען מיר דאס נישט דורכלאזן, און טאמער לאזמיר עס דורך, קענט עטס נעמען דעם רבינ'ס שיטה מיט אלעם וואס ער האט מיט ענק געלערנט, און קענט עס ארויסטראגן אין די גאס און פארברענען אינמיטן די גאס. ווייל אלעס וואס דער רבי האט אונז געלערנט איז נאך נישט דאס וואס מען גייט יעצט טון מיטן אייבערשטן, נאך נישט, יענץ איז עס אויך גילוי עריות, עס איז שפיכות דמים, עס איז שלש שבועות, אלעס איז ריכטיג, אבער עס איז נישט אז מען זאגט דעם אייבערשטן איך וויל זיין געי, איטס א וועי אוו לייף, און אז א בחור גייט א סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייטריסט און ער זאגט ער וויל אזוי זיין טאר ער אים נישט זאגן אז דאס איז נישט גוט. און אין ישיבות אז איינער וועט דיך אנכאפן ווען יור אוו עידזש קענסטו גארנישט טון איטס א וועי אוו לייף, און ישיבה יונעווערסיטי האלט שוין דארט אז זיי האבן שוין געמאכט אזא רעקלאמע די יוגנט שוין גענוג מיט די אלע פאנאטישטע זאכן משכב זכר יא מותר יא אסור אונז וויל מיר האבן די ישיבה זאל ווערן געי און געס וואט זיי האבן א מעס מעדזשארעטי סאו די ישיבה איז גאנא טורן אינטו געי. נעמסטו נישט קיין געלט פון די גאווערמענט קענען זיי נישט איינטיילן וואס צו טון, טאמער נעמסטו יא געלט זענען זיי באלעבאס. כ'דענק כ'האב אמאל געטראפן דעם באיאנער רעבינ'ס טאטן אין אן עראפלאן, פארנדיג אויף ארץ ישראל הילפה לגוימער. דעמאלטס איז געווען אז ישיבה יוניווערסיטי האט באקומען אן ארדער פון די גאווערמענט אז אזוי ווי. זיי נעמען דאך געלט פון רעגירונג, מוזן זיי האבן אויפן קעמפוס א געי באר, דארט זאלן זיך צוזאמקומען אלע געי, און דארט זאלן זיי טרינקען, זאלן ווערן שיכור, זאלן זיך אנכאפן איינער דעם אנדערן און אויסשאקלען איינער דעם אנדערן, מען מוז עס האבן. מען האט זיך אויף דעם זייער שטארק געשלאגן. בין איך געגאנגען און כ'האב געפרעגט דעם באיאנער רעבן, זיין טאטן, ער איז געווען דארט איינער פון די פירער פון די ישיבה, כ'האב אים געפרעגט וויאזוי קען מען דאס צולאזן, דאס איז דאך א חילול השם, דאס איז נישט דא דאס גלייכן וואסערע א חילול השם דאס איז, האט ער מיר גענטפערט אזוי, אונז הייסט מיר ישיבה יוניווערסיטי, אלס ישיבה איז מען, טאר מען אונז נישט האבן קיין געי ווייל דאס איז דאך די גרעסטע עבירה, אלס יוניווערסיטי מוז מען עס האבן ווייל די גאווערמענט געט געלט ממילא מוז מען עס האבן, ער האט געזאגט. דאס וואס אונז האבן מיר דעם געי באר איז פאר די יוניווערסיטי נישט פאר די ישיבה, איר הערט דאס לצנות? און זיין זון איז באיאנער רבי, איר כאפט וואס דא גייט פאר, דאס איז לצים פון די ערשטע קלאס אלע לצים, וויל איך נאכאמאל מסביר זיין, אונז טאר מען דאס נישט צולאזן, אונז מוז מען מוחה זיין בכל תוקף ועוז, מינימום וויפיל עטס האטס מוחה געווען אויף ציונות, און מינימום וויפיל עטס האטס מוחה געווען אויף מיין מנוול'ישע האטליין, מינימום, טאמער נישט האט עטס באמת נישט וואס צו עפענען א ראש השנה'דיג מחזור און א יום כיפור'דיג און א סליחות, עטס האטס גארנישט מער איינגעלייגט מיטן אייבערשטן, עטס כביכול נעמטס אזוי ווי דער תניא זאגט, עטס נעמטס דעם קרוין פונעם קעניג און עטס טינקטס עס איין אין צואה, דעטס וואט יו אר דואינג, עטס האטס עס געטון אלע יארן, נאר אלע יארן האט מען נישט אזוי געוויסט ווי די וועלט האלט ווייל מ'האט מען נישט געהאט די טמא'נע כלים, היינט זעהן מיר אלעס, מ'ווייסט אלעס, און ס'וועט ענק גארנישט העלפן אונז וועט מיר מוחה זיין, און די יצחק לבנה שטערן מיט די אנדערע שקצים, זיי מיינען נישט ערנסט וואס זיי טוען, נאר דארט ליגט געלט טוט ער עס. פאר אזאלעכע שקצים די חברה. איך האלט אז מען דארף אויכעט זעהן ער האט נישט קיין רעכט צו זיין קיין מנהל פון קינדער. איך האב איינגעגעבן פאר די גאווערמענט איך האב זיי מסביר געווען ס'איז דא אראבער ס'איז דא מאוויס ס'איז פילעמס איך שיק עס ארום נעמט יונגע אראבער זענען אלט זיבן אכט און ניין און צען יאר און זיי גייען שוין מיט מאשין געווער און מ'האדעוועט זיי אויף אין אזאלעכע פארעם. לערנט זיי אויס מען דארף שיסן אידן, ער שייגעץ, יצחק האט געוואלט גארנישט הערן, ער איז געגאנגען, ער האט אויסגעלערנט די קינדער מען זאל גיין אין פראנט פון נחום ראזענבערג'ס הויז און מען זאל דארטן מוחה זיין ווייל קינדער טאר מען נישט שלאגן, דו הערסט וואס פארא רשעות דאס איז? וואס דא גייט פאר? יעדער קען דא טון וואס ער וויל, און זאליקא טוט אויך וואס ער וויל, און ארויניקא טוט אויך וואס ער וויל, ענד עט די ענד אוו די דעי עט נישט זיין קיין חינוך, עס ענק כאפן אפאר יאר ארום, ווען מען הייבט אן צו גיין קרום איז עס א קליינע בייג. צוויי מייל שפעטער איז עס א גרויסער בייג און דעטס וואט יו אר גאוינג טו קאנפראנט, א גרויסן בייג מ'עט לערנען לכתחילה און שוין, ס'שטייט אין די בוקס, נישט בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ניין! אין א ביג בום האט זיך אליינס באשאפן, איי ס'שטייט אין די תורה בראשית ברא אלקים, זאגן זיי ס'איז דא צוויי שיטות. א מחלוקת הפוסקים ס'איז דא צוויי שיטות, איין שיטה איז אזוי און די אנדערע איז אזוי, איז עס געזאגט פאר די גאווערמענט, אונז וויל דאך אבער נישט אז מ'זאל לערנען די אנדערע שיטה ווייל אונז גלייבן מיר נישט אין די אנדערע אונז גלייבן מיר נאר אין בראשית ברא אלקים, האט די גאווערמענט געזאגט פיין אז דו קענסט דיך אליינס פיינענצירן נאו פראבלעם לערן וואס דו ווילסט, לערן אז ס'איז בכלל נישט דא קיין וועלט קענסט לערנען וואס דו ווילסט און ברעין וואש עניבאדי עז לאנג עז יו ניד אווער מאני ווי אר היער טו גיוו איט טו יו, דארף מיר אונז האבן פאר דעם א באלוינונג. אז אונז זאל מען לערנען אזוי ווי אין די מאדערענע וועלט אז ס'איז דא א שיטה אזוי און א שיטה אזוי. דאס איז די פשט ווען עשו האט באגעגענט יעקב'ן שטייט וישקהו ער האט אים א קיש געטאן. גוים וואס די טייטשן איבער זאגן זיי איטס די קיס אוו דעט דאס מיינט ער האט אים געגעבן א קיש און מיט דעם האט ער אים דערהארגעט. איז דאס וואס דא איז געשען. געגעבן א קיש ער האט אים געזאגט הער אויס כ'קען דיך נישט אייננעמען מיט כח און מיט שלעגעריי נאו פראבלעם גיי איך דיך ארייננעמען צו אונז צו דיך אויסלערנען אלע מינות וכפירה, וועסטו עניוועי נישט האבן קיין באשעפער. ס'איז וואס ס'געשעהט יעצט, דער עולם וועקט זיך נישט אויף, דער עולם כאפט נישט אין וואסערע סכנה מען איז, דער עולם כאפט נישט אז די גאנצע גליק וואס מ'איז געקומען אויף אמעריקע געווען אז מ'זאל קענען לערנען אונזער הייליגן חינוך, מ'זאל קענען לערנען אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, מ'זאל קענען לערנען גמרא מיט רש"י מיט תוספות, און ס'איז געקומען צו אזא פונקט, ליידער ליידער ליידער, האלט מען דארט אז די גוים לאזן שוין נישט לערנען, אויסער מ'איז שוין נישט קיין בעל הבית. טענה'ן נאר ווילאנג דו קומסט אן צו אונזער געלט זעמיר אונז יא באלעבאס. און יעדער זיצט און שווייגט. נאכדעם וואס ס'וועט ארויסקומען א גרויסער חורבן וועט מען זאגן הע, ווי זענען די רבנים? רבותי די רבנים לעבן פון דעם, מאכן א שיין לעבן אויף דעם, זיי זענען נישט אינטערעסירט צו טון גארנישט, זיי זענען קיינמאל נישט געווען אינטערעסירט, ספעשעלי ווען ס'קומט אריין אזויפיל געלט וואס קיינער, איך מיין ס'איז כמעט נישט קיין מציאות מען זאל קענען צושטעלן די מיני געלטער, ס'איז א מציאות ווען מען ווייסט אז דאס איז מינות וכפירה איז עס א מציאות. אבער טאמער ווייסט מען נישט וואס ס'גייט אפילו פאר איז עס א גרויסער פראבלעם. רבותי לאמיר זיך צוזאמען נעמען פאר דער יום טוב קומט אן, ווייל מיר זעמיר אויף גרויסע צרות און מ'דארף א גרויסע ישועה, און מ'דארף אויכעט א גוט געבענטשט יאר. אזוי, קען מען נאר פראבירן און זאגן ר' נחום איר האט א גוטן שופר אין די האנט, אונז ווייס מיר אז ווי איר האט אראפגעברענגט טשארלס היינס, אונז וואלט מיר זייער געוואלט, די דרשה וואס איר האט געזאגט די וואך זאלט איר זאגן יעדע וואך, וועגן די געלטער, וועגן די זנות פראגרעמס, וועגן צו לערנען אז ס'איז נישט נאר דער אייבערשטער איין וועג, אז ס'איז דא אפאר וועגן וואס מען האלט אז מען ווער ס'האט באשאפן די וועלט, ווייל די אלע מינות וכפירה, און ליצנות זאגט ער זאל יעדע וואך רעדן. זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן איך וויל ענק אויסלערנען א זאך עטס גייטס ענק שלאגן מיט איינעם דארפט עטס וויסן טאמער פארלירט עטס יענעם וואס עטס גייטס האבן איז דאס פאר ענק אן עסעט אדער א לייעביליטי איז במילא עטס האטס ענק נישט געדארפט ארום שלאגן מיט מיר עטס האטס נישט געדארפט טוהן די אלע שמוציגע זאכן ארויס שטעלן מיין נאמען אין די גאנצע וועלט אז איך בין גאר דער מנוול ווען עטס האטס געוואלט בעקן ענקערע חזירים ברוך מאטקע לעבאוויטש איך ווייס ארטור סאמעט מיט דעם אנדערן דארטן דעם טרעוול עידזשענט עפשטיין דאס וועט עטס ענק אויסלערנען, צו מיר קענט עטס נישט רעדן, כ'וועל רעדן ווען איך וויל און וויפיל איך האלט אז ס'פעלט אויס, איך וויל נישט פון ענק נעמען אינסטרוקציע, יעדע זאך וואס איך רעד בין איך אליינס מברר, איך ברויך נישט עטס זאלטס מיר טוהן א גאנצע טובה אז עטס זאלטס מיר שיקן די ליטעראטור, איך האב מיט ענק גארנישט, איך גיי מיין וועג, עטס גייטס ענקער וועג, און פארטיג. סאו קען ער יא אבער ער מוז פארשטיין דאס איז דאס איז דאך ממש מינות וכפירה דאס איז דאך די י ג עיקרים. זאג איך איך פארשטיי אבער איין זאך, פארוואס האט זעליג געזאגט אז ס'איז אקעי? ווייל ער קריגט אפאר טאלער. עטס זאלטס פארשטיין, ביי ענק הייבט זיך אן די י ג עיקרים פארן געלט און נאכן געלט. דעטס אלל. עטס האטס גארנישט מיט י ג עיקרים, עטס האטס גארנישט מיטן רמב ם, עטס האטס גארנישט מיט אידישקייט. קוק אן, ס'איז דאך גאנץ סאטמאר? ס'איז געמאכט איינער זאל מאכן פרנסה, דעטס אלל איטס מעיד. קיינמאל נישט געווען געמאכט פאר אידישקייט. איז במילא לאזטס מיך אפ, האנדלטס נישט מיט מיר, רעדטס נישט מיט מיר, איך האב נישט מיט ענק, איך וויל ענק נישט קענען. און שוין. און וואס עטס זאגט צו די י ג עיקרים פארשטיי איך, אבער אין די י ג עיקרים שטייט אז דער אייבישטער האט אונז געגעבן די תורה און אלעס אנהאלטן, נישט יענער נאר אונז אויך. סאו וויל איך פארשטיין וואס איז מיט די גאנצע פרשה חומש פון ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און וואס איז מיט די אלע אנדערע פרשות, ווי ס'רעדט זיך פרשת קדושים, מ'טאר נישט יענעם באליידיגן, ענוה, מיט די אלע זאכן. פארוואס דאס איז מותר און דאס וואס עטץ ווילטס שלאגן זיך איז אסור. דאס וואס עטץ ווילטס זיך שלאגן האט דער שטערן מחליט געווען, יצחק לבנה שטערן, אז דא ליגט געלט, דעטס אלל איט איז. און איך בין נישט קיין שותף מיט ענקער געלט. כ'האב נישט מיט ענק, איך קען ענק נישט און פארטיג. קיינמאל נישט געווען און עטס זענטס נישט דא פאר ערנסקייט, ענק באדערט נישט אז מען האט דא געהרגעט אזוינפיל קינדער, ענק באדערט נישט אז אזוינפיל קינדער זענען ארויס לתרבות רעה, ענק באדערט גארנישט, די גאנצע מלחמה וואס עטס פירטס קעגן ציונים איז אויך נאר ווייל ס'איז דא געלט, וועגן דעם איז עס געווארן שוואכער, זעסט נישט לעצטענס קיין פראטעסט, פארוואס? ווייל די ציונים האבן זיך שוין געמאכט שלום מיטן גורל, אז סאטמאר העט יא רעדן אויף זיי צו נישט, זיי זענען אלע פארכאפט אין די שיטה. אלע פארן זי מיט על אל אויף די הייליגע טעג אויף סוכות בפרט נאך פארט צוואנציג פראצענט מענטשן פון סאטמאר און ווען ס'קומט צו רבי שמעון בן יוחאי'ס הילולא פארן פופציג פראצענט פון סאטמאר כאטשיג יא פארשטייער זיי קענען די מעשיות נאר איך האב עס שוין געזאגט אמאל דו עז איי טעל יו טו נאט עז יו סי מי דו עפעס א טאטע זאגט מוסר פארן קינד ער קומט אהיים שבת אינדערפרי זאגט ער. פארוואס ביסטו געזעסן אינדרויסן אין פאליש א גאנצן ליינען און א גאנצן דאווענען? די שול איז געמאכט צו דאווענען און פארן ליינען. און כ'האב טאטי איך וויל דיר עפעס זאגן, מאמי האט מיר אנגעזאגט איך זאל אייביג זיצן לעבן דיר, האב איך געדארפט זיצן לעבן דיר, און דו ביסט געזעסן אין פאליש א גאנצן דאווענען א גאנצן ליינען. פארשטייסט? דו עז איי טעל יו טו נאט עז יו סי מי דו נו די מלחמה פון די אראבער מיט די אידן ביי ביידע צדדים סיי ביי די אראבער און סיי ביי די אידן איז אויך דא פאר געלט. די וועלט פאמפט אריין ביליאנס אוו דאלערס, מען געט די גרעסטע און די שטערקסטע געווער, איטס אנלי מאני. איינער פון די ציוניזם'ס, דער וואס האט געגרינדעט ציוניזמוס, האט נישט געגלייבט אין די תורה, האט נישט געגלייבט אין אייבערשטן, האט נישט געגלייבט אז ס'איז א מצוות יישוב ארץ ישראל, אזאלעכע וואס האבן אנגעהויבן יארן צוריק א מצוות יישוב ארץ ישראל און דער רבי נעבעך, אונזער הייליגער רבי מיט די שוואכע פעדער האט זיך געבראכן די הענט צו שרייבן צו ס'איז יא שייך א מצוות יישוב ארץ ישראל צו נישט. ליטל דיד הי נאו זיי האבן דאס נישט געמיינט. זיי האבן געמיינט צו האבן אן אייגענע מדינה מיט א קולטור. זעהטס יעצט פאר איך דא איז דא א באס ישיבה מסיפתא תורה ויראה דרבינו יואל נאמבער טוירטי טרי א געלע באס זיינע ברעיקס איז נישט אין דער ארדענונג ס'קוויטשעט די גאנצע צייט דארף מען מאכן מעינטענענס אויף א באס אויכעט רבותי. ס'איז דאך פאר ראש השנה איז עפעס א רב האט מיך גערופן ער זאגט אפשר קען מען זיך איבערבעטן איז דא עפעס אזא וועג איך אונז זעמער נישט צוקריגט. ס'דא אזויפיל ביליאנער גוים, עטס הערטס די ברעיקס, עטס הערטס די ברעיקס, וועט נאך אמאל איי אריבערפארן א קינד חלילה, כ'בין נישט צוקריגט, ס'דא אזויפיל ביליאנער מענטשן אויף די וועלט, ס'דא אראבער, ס'דא קאטוילישע, אונז זעמיר נישט צוקריגט מיט זיי, אונז האמיר נישט מיט זיי, אונז האמיר א תורה, אונז זעמיר העכער פון זיי, עטס האלטס נישט ביי זיין העכער, ווייל ביי ענק איז די געלט די קאמאן דענאמינעיטער, ס'איז שייך אונז זאלמיר זיך. איבערבעטן? ס'איז נישט שייך. ס'האט זיך געוואלט מאכן א דעמעדזש אז מ'זאל קענען ווייטער שטופן מיט די קינדער, אברהם מרדכי זאל קענען ארומלויפן מיט זיין ווירשטל און די אנדערע חזירים, נו, ווי פוט א סטאפ טו איט. ס'האט געקאסט א פרייז, נו, וועט זיך טאקע אלע נאך באצאלן. אינטערעסאנט איז געווען, די וואך פרייטאג קומט מיך איינער אויפזוכן. איך האב אויפגעזוכט, איך ווייס נישט ווער ער איז. ער זאגט ער איז איינער פון די לך לך רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן און ער האט עס אנגעדרייט אויכעט ווייל מ'האט זיך אים איינגערעדט אז דא גייט מען זיך אונטערברענגען דאס גאנצע אידישקייט. איז למעשה טוט דער שטן באטראפן עפעס א צרה, ס'איז נישט קיין נארמאלע צרה, ער האט אנגעהויבן צו מאכן חשבון פון וואס קומט עס, א איד דארף דאך וויסן, דער רמב"ם זאגט ואם תלכו עמי בקרי מיינט אז זאלסט נישט זאגן אלעס איז א מקרה, אז ס'פארן מער קארס זומער אין די קאנטרי איז דא מער עקסידענטס, ס'איז נישט אמת, אייבערשטער האט א חשבון אויף יעדע זאך, איז במילא האלט ער אז די איינציגע חטא וואס ער האט באמת געטון אלס א רבני'שע קערפערשאפט, איז געווען אז ער האט אנגענומען ליגנט אויף נחום ראזענבערג, ער הערט אויס יעדע וואך זאגט ער, און ער לערנט עס מיט זיינע קינדער און מיט די אייניקלעך, ער כאפט נישט וויאזוי איז דאס מעגליך אז אזוינפיל רבנים האבן אונטערגעשריבן, אפילו נישט געהאט די קורטעסי אפצורופן ר' נחום, לאמיר זיך שטעלן דא אין פאר א בית דין. זאג איך אים, דו פארשטייסט וואס זיי האבן דאס נישט געטון? ווייל זיי האבן געוואוסט אז ווינער רב האט מיך גערופן, געווען דער איינציגער וואס האט מיך גערופן פאר ער האט אונטערגעשריבן, איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן, די דור איז אונטערגעגאנגען, זאג איך איר האט צוויי גרעסטע גבירים אין בית מדרש, פון די גרעסטע גבירים, פון די פילערס, זיי געבן אסאך געלט, און דעם געוועזענעם זומער, נישט יעצט, דאס גייט צוריק אכט ניין יאר צוריק, געוועזענעם זומער זענען זיי ביידע נכשל געווארן מיט א גוי'טע.

זאג איך אים ווייל ביידע זענען געקומען פאר ראש השנה און זיי האבן מיך געפרעגט א הלכה'דיגע שאלה צו וואוינען מיט א גוי'טע איז א איסור נידות כריתות אזוי ווי מיט א איד צו וויבאלד זי איז א גוי'טע די תורה האט נישט מחשיב געווען איר דם אזוי שטארק האב איך געזאגט אזוי הער אויס אונז קען מען נישט קיין תיקונים מיט נשמות לויט די גמרא איז עס נאך ארגער אויכעט. אז ס'איז ובעל בת אל נכר, ס'איז אזוי ווי מ'האט זיך אים משדך געווען מיט די עבודה זרה, און האסט אסאך תשובה צו טון, זאג איך, איר זענט ביידע אינגעלייט, און קען זיין אז טאמער זי איז שוואנגער געווארן, טראגסטו ערגעץ ארום א קינד וואס דו ווייסט אפילו נישט, מ'וועט דיך שטראפן פאר דעם אויף יענע וועלט, אז ס'וועט גיין א רויעך, און ווער ווייסט צו דער אייבערשטער האט נישט געמאכט והאלקים אנה לידו אז ער וועט נאכאמאל זיין אויפן לייטער, און דיין זון וועט זיין אונטערן לייטער, און ער וועט נקמה נעמען אדער אין דיר. כ'האב מסביר געווען פאר די צוויי אינגעלייט, עס זענען ביידע תלמידי חכמים, די גאנצע זאך, ס'איז חמור, דאס איז א לאו, דאס איז כרת, דאס איז מיתת בית דין, דאס אלעס איז נישט געזאגט געווארן אז אונז זאמיר קענען מינימייזן די עבירה. די גאנצע טעם פארוואס דער אייבערשטער האט עס אונז געזאגט איז ווייל די גמרא זאגט, מען קען נישט ארויסלערנען פסח פון מילה ווייל שיש בו כרת, אן עשה שיש בו כרת, מען דארף וויסן לגבי די י"ג דברים שהתורה נדרשת בהם, נאר וועגן דעם, אבער אדער דען דעט, אז דער אייבערשטער זאגט א ציווי איך לאז נישט אדער איך טאר נישט איז עפעס א דזשאוק? עניוועי, איך האב זיי ביידע גוט מסביר געווען, איך האב זיי געברענגט דארט אין די גמרא, אז די זעהן דיינע קינדער האבן נישט קיין הצלחה, זאגט די גמרא, יכרת השם לאיש האלה, לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים, ס'איז אין מסכת סנהדרין דף מ', האב איך זיי געזאגט, דאס טאמער דיינע קינדער גייען נישט מצליח זיין, און זיי גייען או טי די, דאס איז ווייל דו האסט דארט אנגעזייט, אדער אפילו נישט אנגעזייט, נאר בועל געווען אן ערווה, נו האסטו דאך בועל געווען דיין ווייב אויכעט, און ממילא דיין ערווה ס'שטייט אז א בועל ארמית וואקסט צוריק די ערלה. אזוי שלעכט צוריקגעוואקסן אז מ'קען עס אפילו נישט נאכאמאל אפשניידן ווייל ס'איז דאך נישט קיין פאקט, ס'איז דאך נאר א רוחניות. איז במילא האב איך זיי ביידע געגעבן א מוסר. טאג, דעם נעקסטן טאג, דער ווינער רב זאגט קום צוריק מארגן אינדערפרי. איך קום צוריק מארגן אינדערפרי און ער געט א זאג, יא, כ'האב זיי ביידע איבערגעפרעגט און ס'זענען זיי ביידע ליידער אמת. איך גיי נישט אונטערשרייבן. ווייל די אנדערע רבנים אנגעהויבן אונטערצושרייבן אז איך בין נישט דארט, ווי קענסטו אונטערשרייבן פאר מיר? דו האסט נישט קיין שום רעכט אונטערצושרייבן. צו שרייבן און אז יא איז עס נישט אונטערגעשריבן איך לאך פון ענק איז עניוועי איז זאגט מיר דער רב אז ער האט דורך געקוקט זיינע מעשים ער האט באמת ווי מען זאגט מיר וויי געטון פאר גארנישט און דער אייבערשטער האט אים געשטראפט האט מען געזאגט וואס אויכעט יא יא ס'איז גוט ס'איז דא א באשעפער עניוועי עטס גייטס לערנען אין פאבליק סקול אז ס'איז נישט דא ווייל א זאך וואס מען זעהט נישט זאל מען נישט גלייבן אבער דאס איז דאך ווייל ער האט אונז נעבעך נעבעך פארכאפט אין געלט. עניוועי, איז פרעגט ער מיך צו ער קען מיך איבערבעטן. זאג איך אים, הער אויס, גיי ברענג פון דערהיים א גרויסן קישן מיט פעדערן, גיי ארויף אויפן דאך, שאקל עס אויס, עס וועט אוועקפליען, נאר מוזטו גיין צאמנעמען אלע פעדערן, טאמער דו קענסט עס מאכן קען איך דיר מוחל זיין, ווען נישט קען איך דיר נישט מוחל זיין, דו האסט מיך געטשעפעט, האסט געטשעפעט מיין משפחה, האסט געטשעפעט די אלע קינדערלעך וואס איך האב. געטרייט צו פראטעקטן, וויפיל מענטשן האט מען בועל געווען אין די מקווה'ס פון ווען איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן ביז יעצט, און עטס האטס געשטערט, עה ס'איז גארנישט, איך קען דיר נישט מוחל זיין, וועסט באצאלן די פרייז ענד דעטס איט, ווילסט יא האבן א תשובה דארפסטו דיך אויפשטעלן און זאגן ברבים רבותי איך האב מיך פארלאזט אנדערע חתימות אבער ס'איז נישט קיין היתר, ווייל רש"י זאגט על פי שניים עדים או שלושה עדים, פרעגט רש"י אויב שניים איז דאך שלושה זיכער נאר הקיש שניים לשלושה. אזוי ווי צוויי זענען די וואס זיי מאכן די זאך און זיי קענען נישט טענה'ן אז ס'איז דא אן מיר אויך עדות, די זעלבע ביי דריי קען יענער נישט זאגן פארוואס זאל איך ווערן אן עד זומם, איך בין דאך איך בין דאך געווען א דריטע רעדל, ניין ניין ניין ניין דו ביסט א חלק פון די זאך, דעטס אלל, כ'האב אים געזאגט עס גייט נישט אזוי, עטס האטס געטון רשעות אלע יארן, און כ'בין נישט אינטערסירט מוחל צו זיין, נאר דו דארפסט איבערבעטן די קינדער, דארפסט איבערבעטן דעם אייבערשטן און זאגן כ'האב געטון אן עבירה און זאלסט זאגן דיינע קאלעגעס די רבנים. האבן געמיינט אז זיי קענען טאקע שוין טון וואס זיי ווילן, ווייל אין רבי'ן זכרונו לברכה'ס צייט האט מען דאך אריינגעשלעפט צום רבי'ן, די שווארצע האבן געזאגט העי, אונז אינטערעסירט נישט, קענסט נישט שלעפן צום רבי'ן, קענסט נישט שלעפן די הויזן, דעי דידענט קעיר, ווען א מענטש האט א שיטה און ער האלט אז ער איז גערעכט, הי דידענט קעיר, ער וויל ברויך אט אריינשלעפן צום רבי'ן, און און דעמאלטס האט מען געטון די זאכן, און מען האט נאך גענוצט עזריאל גליק מיט די רעבעצן, ווייסעך וואס. דאוז דעיס דא ראולינג דעיס אר אווער, נאך קומען איינער וואס וועט ענק אזוי גוט באמקלען, נישט באמקלען מיט שלעק אזוי ווי יעצט, ס'האט נישט קיין ווארט, א רב זאגט מיר אז מ'האט פארלוירן די גאנצע אוטאריטעיט, נחום ראזנבערג האט עס צוגענומען, זאג איך אים יא, אזוי גייט עס, דאס איז א מלחמה, אמאל געווין איך אמאל געווינט יענער, אמאל פארלירן ביידע און אמאל געווינען ביידע. יעצט כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן זייער א וויכטיגן ענין, אין צניעות, כ'ווייס ס'קומט דאך יעצט. צייטן, הייליגע טעג, יעדער וועט גיין דאווענען, פרויען גייען אויכעט, און זאגן אפאר זאכן וואס איז וויכטיג מ'זאל וויסן. קודם זאל מען וויסן, א פרוי איז א אישה נידה ווען זי האט איר צייט, זי טוט אן פערפיום אויף זיך, און זי שמעקט, און דער מאן האט הנאה דערפון, ס'איז א געהעריגע זנות. די גמרא זאגט, לא תנאף, זאגט די גמרא, לא תהנה אף, זאלסט מיט די נאז נישט מאכן קיין זנות. וויאזוי קען מען מאכן זנות מיט די נאז? די גמרא, אז מ'שמעקט. פערפיום פון א פרוי ווען זי איז א נידה, סאיז איסור פון לא תנאף, סאיז דא נאך א זאך ווען א פרעמדער שמעקט פון א פרוי, סאיז די זעלבער איסור, די אייגענע מאן טאר נישט ווען זי איז נישט ריין, און א פרעמדע טאר אויך נישט, קיינמאל נישט, אפילו ווען זי איז ריין, ווייל זי איז אן ערווה דאורייתא. איינע פון די זאכן וואס אמאל האט מען געוויסט, א חסידישער אינגערמאן, א חסידישע פרוי, שמירט זיך נישט, שמעקט זיך נישט אן, געוויסט, איך בין א חסידיסטע, איך מיין, איך געפעל מיין מאן אזוי אויך. אזוי ווי די דורות ווערן דאך שוואכער איז דאס אויך שוואכער געווארן, דאס איז ווען ס'שמעקט, די פערפיום, דאס הייסט פערפיום, נאכדעם איז דא קאסמעטיקס, מ'שמירט זיך, מ'פארבט זיך, כ'וויל זאגן פארן עולם א מורא'דיגע זאך, איינמאל קומט אריין אן אייניקל ביי מיר אינדערהיים און ער פרעגט מיך, זיידי ווי די זאלץ? זאג איך אים, דארט ווי דיין מאמע לייגט עס, דאס הייסט אונז וואוינמער דאך נישט דא, אונז וואוינמער דאך דארטן צוואנציג גאסן אוועק, לערן דיך אויס, מאנקי סי, מאנקי דו. דארט ווי דיין מאמע לייגט עס, וועסט עס טרעפן דא ביי אונז אויך, פארוואס? ווייל אזוי ווי די גמרא זאגט אז מען זעט פרויען האבן מנהגים זאל מען וויסן דאס קומט אדער פונעם טאטן אדער פונעם זיידן און דאס איז יסודתן בהררי קודש. קיצור, מיין אייניקל האט זיך נישט געפוילט, האט ער געוואלט אפלאכן דעם זיידן, איז ער געגאנגען קוקן דארט ווי זיין מאמע האלט דאס זאלץ, דארט ווי. דאָרט, װוּ זײַן מאַמע האָט געהאַלטן בײַ זיך אין דער הײם די זאַלץ, קוקט צו אין דער זעלבער שאַפֿע אין דעם קיטשען, און געס װאַט? דאָרטן האָט מען טאַקע געטראָפֿן די זאַלץ. קיצור, דאָס זאָלט עץ װיסן, װען אַ מאַמע שמירט זיך, דעמאָלט װײס דאָס קינד װיִאַזױ זיך צו שמירן און װיפֿל צו שמירן. טאָמער איז זי אַ מער סעלף-מעיד װאָמען, װײס זי נישט די געזעצן, װײס נישט װיפֿל מע דאַרף זיך שמירן, װיפֿל מע דאַרף זיך נישט שמירן. איך קוק אָן אַ סך מאָל פֿרױען אין דער גאַס, איך װיל ברעכן װיִאַזױ זײ האָבן זיך אָנגעשמירט. ביי מיר געזען א פרוי האט זיך אנגעשמירט מיט אזא בלאש ס'האט אויסגעזען אזוי ווי איר מאן האט איר יעצט אנגעמאקלט מיט די הענט די ביינער, געפראסקעט, אזוי האט ס'אויסגעזען. איך וועל דאך נישט צוגיין צו א פרעמדע פרוי און אנהייבן מיט איר ווייל נאר דאס איז די לעצטע זאך וואס מיר פעלט אויס, פארשטייסט? נחמיה זוכט אפשר א חברותא אבער איך וויל נישט מיט אים לערנען. סאו איז וויל איך דיר זאגן, הסבר דאס אלעס און כ'קוק איר אן, אבער פאר אים קען איך מסביר זיין. ס'האט אויסגעזען אזוי נישט צו די זאך אז ס'איז געווען א גרויל צו קוקן. גיי איך אמאל אין סטאר, איך קויף עפעס איין, זעה איך ווי א פרוי האט זיך געמאכט די ליפן מיט ליפסטיק. זי האט אבער נישט געוואוסט וויאזוי עס צו לייגן, איז קודם כל איז עס געווען קרום, ס'איז נישט געשטאנען גראד מיט די ליפן, ס'האט אויסגעזען ווי אויף די ליפן האט זי זיך צוגעלייגט א פארב. נאכדעם ס'איז נישט געגאנגען פון איין זייט מויל ביז צום צווייטן. ס'איז נאָר געגאַנגען דרײַ פֿערטל, און אױף דער אַנדערער זײַט האָט זי שױן גענוג, גענוג געשטופּט און געמאַכט, אַזױ, אַז ס'איז שױן אַרױף אױף די באַקן אױך. פֿאַרשטײסט? סאָ, איך האַלט, אַז אױב עטס װילט ענק אָנהײבן צו פֿאַרבן און צו שמירן מיט די אַלע זאַכן, דאַרפֿט עטס נעמען אַ קורס, אַזױ װי יעדע זאַך, איט ריקװײַרס אַ קורס. און טאָמער טוט עטס נישט דאָס, זעט עטס אױס װי בהמות אין דער גאַס. איט דאָזענט מעיק יו לוק נײס, איט מעיקס יו לוק אָגלי. דאַרפֿסט זיך אױסלערנען, װעלכע בלאָש פֿיט מיט דײַן שײטל, מיט די קאָלער און די אַלע זאַכן. מיט א פרוי מיט רויטע דיקע ליפסטיק און די שייטל איז א שווארצע העווי שווארצע שייטל סאיז ס'קוקט נישט אויס גוט יעצט נישט וואס איך טריי צו בעטן ענק אז עטס זאלטס ענק אנהייבן צו שמירן שמירטס ענק נישט ווייל ס'האט אין דעם אסאך פראבלעמס אויב דו שמירסט דיך האסטו פראבלעמס מיט טבילה אויכעט אמאל פארגעסט מען וויפיל מאל קאלן מיך אפ פרויען זיי האבן געפארבן זיך די נעגל אבער ס'איז דורכזיכטיג און זיי האבן פארגעסן עס אראפצונעמען. א פרוי קאלט אפ זי האט פארגעסן איין נאגל אראפצונעמען די פעינט דערפון. ס'איז סאו מעני שאלות. ביסט דאך א אידישע טאכטער, דו דארפסט וואטשן וואס דו טוסט. נישט וואס איך האלט אז דו זאלסט עס טון, נאר איך האלט אז אויב דו טוסט עס יא, גיי לערן דיך פון א פראפעשענעל וויאזוי עס צו טון, ווייל ווען נישט זעסטו אויס ווי יענץ ביי די נאכט. דאס איז געזאגט געווארן אויף שמירן, מאכן די נעגל, די ליפסטיק. קאזמעטיקס, אבער שמעקן? כ'קען נישט זעהן ווען א אידישע טאכטער זאל זיך מעגן ארויפלייגן די שמעקעכטס. גרויסע צדיק אין לאנדאן, ביי לעבצייט האט מען אים נישט אזוי ווי מען זאגט נוהג כבוד געווען, ווייל ס'איז געווען שקצים וואס האבן אים גערודפט, איז ער האט געהייסן, שפעטער נאך זיין פטירה האט מען ערשט געזעהן ווי גרויס ער איז געווען, ער האט איבערגעלאזט עפעס, כ'מיין זיי האלטן שוין ביי פיר און צוואנציק ספרים, אלעס איז אויף איין זאך געבעיסט, די גאנצע זאך, פרק שירה. האט מיר דערציילט אז ער פלעגט גיין צו א חתונה אין לאנדאן, דארט איז דאך יעדער שמירט זיך דאך, און ס'שטינקט, טאמער האט אנגעהויבן צו שטינקען איז ער ארויסגעלאפן, ער האט געזאגט לא תנאף לא תנאף לא תהנה אף לא תנאף לא תנאף איז ארויסגעלאפן, און איז דארט זיצן, און איך ווייס למשל איך פלעג דאווענען אין א שול יארן צוריק, איך וויל נישט זאגן וואו וואס ווער און ווען, איז געווען א געוויסע פרוי וואס זי פלעגט אריינקומען אין ווייבער שול, האט יעדער זיך אויסגעדרייט און געזאגט אך, די און די פרוי איז יעצט אנגעקומען, ווייל מען האט דעם גאנצן מענער שול געשמעקט אירע. פערפיום, ס'איז א וועג? א קום נישט אין קיין שול, זיץ אינדערהיים, מוזט דיך שמירן? נישט אין שול. סא דאס איז וואס דא גייט פאר. קאלאון און שמעקעריי טאר מען קיינמאל נישט אנטון, ווייל דו גייסט דאך ארויס אין די גאס, דו אראוזט אנדערע מענער. מיין איסור פון צו שמעקן א פרעמדע פרוי, צו זי איז א נידה צו נישט איז נישט וויכטיג. יעצט דיין אייגענע פרוי טאר מען אויך נישט שמעקן, ווען זי איז נישט ריין. איז במילא וואס איז די גאנצע, מ'טאר דאס נישט נישט אויסגעהאלטן הלכה? איי קיין רב וועט ער עס נישט זאגן ווייל ער איז ביזי מיט די באיאר וואס דאס איז שוין לאנג געלאזט וואקסן ער ווייסט נאר נישט און נאכדעם אז דו קומסט ראש השנה יום כיפור אין שול ביסט דאך מכשיל מענטשן זאגט דאך נאך סוכות זאגט מען נאך מזכיר נשמות כ'האב ענק געזאגט וואס הייסט מזכיר נשמות? געבט געזאלין פארן טאטן צו פאר די מאמען אז זאלן קענען גיין ביז צום נעקסטן יום טוב. ווייל מ'ווייזט, זעסט טאטע, זעסט מאמע, קוק האסט אויפגעכאוועט א וואויל קינד, קוק דא בין איך, איך קום אין א שול, ממילא איז דאס א געוואלטיגע עליה פאר זיין נשמה, דער עולם מיינט צינדן א לעכט, לעכט גארנישט פארגעס דעם לעכט, ס'איז גוט, שור אוודאי נר נשמה, אבער דער'ס סאמטינג ביהיינד דיס, בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, דער אייבערשטער קומט אראפ אין שול און ער קוקט זיך אום, דער הייליגער חתם סופר זאגט אין די דרשות. Quote, הבא לבי דינא, אזוי זאגט ער, הייליגער חתם סופר, וואס ראש השנה און יום כיפור זעהט מען אין יעדע שול איז דא אן ענגעניש, זאגט ער ווייל די אלע נשמות וואס האבן דארט געדאווענט קומען זיך אומקוקן וואס טוט זיך מיט די שול, קומט אויס אז דיינע עלטערן קומען אויכעט, אז דו קומסט און דו ביסט מכשיל אנדערע מענער, רחמנא לצלן. דו אודערלעסט דיאודערענט אויך? דיאודערענט וואס האבן נישט קיין שמעק? עס איז דא פרויען וואס האבן א שלעכטן גערוך, די גמרא זאגט, איינע פון די מומין וואס איז דא ביי א פרוי, מען קען זי גט'ן אן א כתובה, איז אויב ס'האט א שווערן גערוך. ס'איז דא מענטשן וואס האבן א שווערן גערוך, א העווי אודער. אבער ס'איז דא אזאלכע דיאודערענט, ס'שמעקט נישט און ס'מאכט נישט מענטשן זאלן זיך אויסדרייען און זאלן ווערן אראוזד. נאכדעם איז דא שילן, יעדע שול האט זיך זייערע תקנות וויאזוי מ'מעג קומען דאווענען ראש השנה יום כיפור און סוכות. ווייל ראש השנה יום כיפור וואס איז יומא דדינא דארף מען זיין זייער ערליך. און סוכות איז נאך ארגער וויבאלד ס'איז טעג פון שמחה. שטייט אין רמב"ם אז בית דין איז מחיוב צו שטעלן שומרים ביי די פרדייסים און איבעראל, היינט קען מען שוין דאס אויך נישט ווייל יעדער נעמט זיך א קאר און מען פארט גוט ביי ביי, ס'הייסט זייער שווער היינט. אבער על כל פנים איך ווילאנג דו האסט נאך השפעה אויף דיינע קינדער און אויף דיין פרוי דארף מען זייער אובאכט געבן אויף די זאכן, ס'איז נישט אזוי גרינג ווי דער עולם מיינט, דזשאסט ביקאוז נאובאדי טאלקס אבאוט איט איז מיינט נישט אז ס'איז נישט קיין איסור. זייער א. פערליכער איסור, און אויסער דעם איז עס מכשיל מענער זאלן קריגן א קישוי אבר, אן אייגענער מאן, און קריגן א קישוי אבר און ער קען פארלירן די זאמען, און דאס איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא, איז למעשה דארף מען זייער זייער שטארק וואטשן, איז א אנפארגיוועבל סין אז די רבנים רעדן נישט צום עולם אזוי ווי מען דארף. און דאס איז א חלק פון תורה, טאמער גלייבט נישט איינער אז דאס וואס איך זאג, איך מיין ס'איז געשריבן אין שולחן ערוך, אז דאס האט דער אייבערשטער געגעבן פאר משה רבינ'ען אויף סיני במעמד ווען גאנץ כלל ישראל איז דארט געשטאנען, דעמאלטס איז ער סתם אן אפיקורס. איך זאג ענק נאכאמאל, די רבנים שעמען זיך ווייל זיי זענען לאו-לייפס, און מ'דארף די זאכן זייער שטארק האלטן ערנסט, נישט קיין דזשאוק די זאכן, פרוי גיב אכט אז ס'זאל נישט שמעקן פון. אז אויב איר מאן וויל זי זאל גוט שמעקן אין בעדרום מעג זי טוהן וואס זי וויל, כ'מיין ווען זי איז ריין, כ'האב געהאט אמאל א אינגערמאן זייער א פרומער א משבת לשבת חברה'מאן בקיצור און ער זאגט מיר וואס זאל איך טוהן כ'גיי אין די גאס יעדע פרוי וואס איך קוק אדער איך גיי דורך כ'שמעק פון איר וואו, שטעלט זיך אויף די מעשה און כ'קום צו צו זרע לבטלה ווען כ'קום אהיים צו די פרוי ביינאכט ברויך איך שוין גארנישט פרעג איך אים וויאזוי גייט דיין פרוי אנגעטוהן איז מסביר מיט א. שווארץ טיכעלע און שוין, זאל זיין מאדער עפעס. זאג איך, וועסט מיך פאלגן, גיי מיט דיין ווייב אין א סטאר, נישט אין ווילימסבורג, און קויף פאר איר טייט בלו פענטס, ווייסט אזא די דאנגעריס, ס'זאל האבן אפאר לעכער אינמיטן אויכעט אזוי ווי די גוים האבן, און קויף פאר איר א לאנג בלאנד שייטל אביסל פערפיום, זאגט ער ביסט משוגע? מיין ווייב לאזט מיך איבער, זאג איך ניין ניין ניין ניין זי לאזט דיך נישט איבער, הער וואס איך רעד צו דיר. זי ברויך עס פונקט אזוי ווי דו. זי איז אויך נישט געמאכט געווארן פון א רעזין, פון אויסגעטריקנטע טרויבן. זי ברויך עס פונקט ווי דו. נאר וואס? זי שעמט זיך פאר דיר, און דו שעמסט דיך פאר איר, און איטס נאט גוד. איז וויל איך דיר זאגן וואס דו זאלסט טון, קויף איר די זאכן, און אין בעדרום זאל זי עס אנטון, אוודאי זאל זי נישט ארויסגיין מיט דעם, און ווען די קינדערלעך קומען שוין אונטערוואקסן זאלן זיי עס נישט, חס ושלום קיינער זאל עס נישט זען. ס'זאל זיין א צוגעשפארטע דרא, ער האט מיך געפאלגט, און ער האט געטון אזוי ווי די גוים טוען, און די טייט פענס, און מ'האט זיך געהאגט און געקושט, און אריין געשטופט דארט אונטן, נישט געשטופט, ער איז געווען אנגעטון מיט זיינע הויזן, און ער זאגט מיר, ס'איז דורך דריי חדשים, זאגט ער, נחום, איך וויל דיר עפעס זאגן, ביסט דאך אזוי גערעכט, מען מיינט, ווער ווייסט, ס'איז גארנישט, ס'איז די זעלבע, ווען זיי זענען אויסגעטון, און זענען אין בעט נאקעט, דעי אל די סעים, עניוועי. ער האט ב"ה שוין אראפגעברענגט א דור פון קינדער און ב"ה שוין אלע חתונה געמאכט און ער דאנקט מיר נאך היינט. אבער דא אויכעט יעדע פרוי זי וויל געפעלן איר מאן נאו פראבלעם, א פרוי וואס זי צירט זיך אויס פאר יענער זאגט די רמב"ם די הייסט א זונה פאר דיין מאן, אין בעדרום קענסטו עס טון, ווען די קינדערלעך קומען אונטערוואקסן איז טאקע א פראבלעם ווייל ווען זי וועט ארויסקומען שמעקעדיג קען זיין די קינדער וועלן עפעס שמעקן און קען זיין נישט, סאו יו דו איט אין סאטש א לעוועל אז ס'זאל נישט זיין צו שרייעדיג. באט צו גיין אין די גאס אנגעשמעקטערהייט זאג איך ענק דאס איז א איסור דאורייתא לא תנאף, לא תהנה אף, זאלסט נישט הנאה האבן מיט די נאז אויף זנות און ס'איז א שווערער איסור ווייל דאס איז עריות, א זייער א שווערער איסור סאו יעצט פאר יום טוב דארף זיך אונטערנעמען געוויסע זאכן דארף אנהייבן זיך אויפצופירן מער אביסל צניעות'דיג. יעדעס יאר ווערן אביסל פרומער ווייל עט די ענד אוו די דעי די יארן געבן א לויף דורך און מ'איז שוין נישט דא, דער האלט שוין נאך א סטראוק, דער האלט שוין נאך א הארץ אטאק, דער האלט שוין נאך א דער ווייסט שוין נישט ער איז סינעל, רבותי די לעבן געט א פלי אדורך און דערס נאטינג טו ברעג אבאוט, סאו די פרוי האט נישט וואס צו ברעגן, בעסיקלי וואס דער אייבישטער האט איר געגעבן איז אפאר יאר צו לעבן דעטס אלל, און אז דער אייבישטער בעט דיר לעב אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה איז א נארמאלע זאך און א פארשטענדיגע זאך, אז דו דארפסט אזוי טון. צוצוגרייטן דעם עולם קעגן די חזירים, ראש השנה יום כיפור און סוכות איז א לאנגע לאנגע טעסק מ'דארף אנהייבן פרי איז כ'האב געוואלט פארציילן דא קומט צו מיר יעצט א יונגערמאן און ער זאגט מיר אזוי מיט א בערך אכט אדער ניין יאר צוריק האב איך געזאגט זייער א לאנגע דרשה איינע פון די דרשות און אינמיטן די דרשה האב איך מסביר געווען אז ס'איז דא א גאנצע מחלוקת צו מ'דארף שלאפן אין די סוכה צו נישט אין חבד למשל שלאפט מען נישט אין די סוכה.

די אנדערע ברודער, נאך א ברודער און דער טאטע, ס'איז שווער צו שלאפן. איז למעשה האב איך געזאגט אז דער עולם זאל נישט שלאפן אין קיין סוכה מיט קיין אלטע מענטשן. ס'איז דא אלטע מענטשן, זיי קומען צו צו א בחור'ל און זיי זאגן, רבי איד, איך וויל נישט שלאפן אין סוכה אליין, אפשר קענט איר קומען מיט מיר שלאפן אין די סוכה? פלעג איך זיי אייביג זאגן, זאג פאר דעם אלטן איד אז טאמער וויל ער אינאיינעם שטופן, זאל ער שטופן זיין ווייב און די אלטע מיסיס. יא אבער די אלטע מיסיס זאגט ער קען נישט ווייל זי איז שוין אלט זי קען נישט שלאפן אין קיין סוכה, זאג איך דעמאלטס שלאף די אויך אינדערהיים, זאגט יענער די שוין א אינגערמאן, יא זאגט ער ווען די האסט עס דעמאלטס געזאגט מען זאל נישט גיין צו קיין אלטע אידן, איז אזוי, יעדעס מאל ווען די זאגסט א זאך מיינט דער עולם ביסט שוין אינגאנצן צודרייט חס ושלום נאך נישט געהערט, דא קומט אן אלטער איד און ער נעמט אריין א בחור צו שלאפן און די זאגסט מען זאל נישט גיין, זאגט ער אה ביז איין טאג איז געשען אן אונגליק,

און זיי פארווארט, האב אינזינען די יאר אויך צו רעדן, זאג איך איך רעד יעדעס יאר וועגן דעם, און ס'איז טאקע דא זייער ווייניג אינצידענטס ברוך השם, דער עולם גייט שוין נישט אהין, אמאל האט מען אנגעקוקט אן אלטן איד מען דארף אים געבן כבוד, כ'האב אויסגעלערנט אז זקן אשמאי דארף מען נישט אפגעבן קיין כבוד, דאס זענען חזירים די אלטע אידן, דזשאסט ביקאוס זייערע יארן האבן זיך געריקט, דאזענט מין עניטינג גוד אבאוט זעם, און מען דארף זייער וואטשען פאר די זאכן. און דער עולם גייט מיטנעמען די קינדער אז די קינדער זאלן גיין אין שול, און בפרט נאך מ'קומט יעצט תקיעת שופר, כ'האב מסביר געווען אסאך מאל און כ'וועל עס נאכאמאל מסביר זיין, א פרוי פטור פון תקיעת שופר, פארוואס? ווייל ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, ס'עשה שהזמן גרמא, א פרוי איז פטור, אה זאגן די ספרים זאגן אונז אז דאס איז ממתיק די דינים. ממתיק די דינים, אה מוז מען גיין הערן שופר, פלעג איך אלץ זאגן, המתקת הדינים איז דא זייער אסאך זאכן, יעדע מענטש איז אנדערש ממתיק די דינים, אז א דיין זיצט אינדערהיים און ער גנב'עט נישט קיין געלט ביי קיינעם, איז ס'איז נישט קיין המתקת הדינים, ווייל ער נישט אין ביזנעס, אבער אז ס'קומט אריין א שיינע פרוי און פרעגט אים א שאלה, און ער קוקט נישט אויף איר, דאס איז ביי אים המתקת הדינים, ביי יעדן מענטש איז אנדערש המתקת הדינים, אז איינער איז נישט געפארן אויף אומאן וומאן זומאן און ער האט נישט געהאט קיין נסיון צו וואוינען מיט א גויטע און ער האט נישט געוואוינט מיט איר, דאס איז נישט קיין המתקת הדינים ווייל ער איז נישט דארט געווען, דער וואס איז יא ליידער געפארן און איז נעבעך נכשל געווארן ביי אים ווען ער וואלט זיך ווען צוריקגעהאלטן דעמאלטס איז המתקת הדינים. און דאס דארף מען פארשטיין, ביי יעדן איז אנדערש המתקת הדינים, ווייל יעדער האט אן אנדערן יצר הרע, און אין יעדע צייט איז דא אן אנדערע יצר הרע, און ממילא ווען ער טוט א זאך וואס ער וואלט זייער שטארק געוואלט טון און ער האלט זיך צוריק ווייל דער אייבערשטער לאזט עס נישט, דאס הייסט המתקת הדינים. יעצט, ביי א מאן תקיעות שופר איז המתקת הדינים, פארוואס? ווייל ער איז אין שול און בשעת די תקיעות שטילערהייט איז ער מתוודה אויף די גרויסע חטאים וואס ער האט געטון, און ארויסזאגן מיט מויל טאר מען נישט נאר במחשבה, און ער איז מתוודה אויף דעם, און ער בעט דעם אייבערשטן, און זאגט צו רבונו של עולם, איך זאג דיר צו, ס'איז א נייע יאר, א נייער קעניג, ס'איז דער זעלבער אלטער קעניג, אבער ער ווערט נתחדש ביי מיר אין די רמ"ח אברים און שס"ה גידים, און ס'וועט זיין א נייע זאך, כ'וועל מיך אויפפירן אנדערש. דאס איז ביי אים המתקת הדינים. ביי א פרוי, צו וואטשן די בעיבי, און צו דייפערן, און זען אז ס'זאל אים נישט קראצן די פעמפערס וואס איז בא פישט און באמאכט, דאס איז המתקת הדינים, זי נעמט קער פון א אידיש קינד. דערציילט א מעשה, אז דער הייליגער רבי ר' זושא האט געלערנט של"ה הקדוש אין הימל, זייער חשוב געווען זיין של"ה הקדוש, די ווייב האט אים אמאל איבערגעלאזט בעיביסיטן, און די קינד איז ארויסגעפאלן פון קריב און האט זיך צוקלאפט און געוויינט, רבי ר' זושא געווען אזוי טרוד אין זיין של"ה הקדוש אז ער האט אפילו נישט געהערט. און מען האט געזען אז רבי ר' זושא'ס קינד וויינט, געקומען דער של"ה הקדוש פון הימל, ער האט אויפגעהויבן דאס קינד און צוריק געלייגט אין בעט, האט געזאגט דער של"ה הקדוש פארן הייליגן רבי ר' זושא, אין הימל איז אזוי חשוב דיין לערנען של"ה הקדוש, אז מען האט מיך אראפגעשיקט פון הימל איך זאל צוריק לייגן דאס קינד דו זאלסט נישט ווערן געשטערט פון לערנען. יעצט דערציילן אז דער מיטעלער רבי האט געהערט די מעשה.

יעדע פרוי וואס זי גייט און זי לאזט איבער דאס קינד און זי גייט הערן שופר אדער זי לאזט איבער אויף א עלטער קינד לאזט זי איבער א יונג קינד אדער זי לאזט איבער אויף א צוועלף יעריג מיידל צען קינדער צו זיבן צו דריי און זי גייט הערן שופר איז א רוצח און א פושע ס'דא א מעשה פון איינע פון די רעבעס ס'געווען א איד. געזען אז ס'דא מענטשן וואס זיי דינען דעם אייבערשטן, זיי דאווענען, זיי לערנען. ער האט נישט געהאט קיין בינת אדם, ער האט נישט געקענט לערנען, עס האט אים זייער וויי געטון, פלעגט ער אלץ דערציילן פאר זיין רעבן ווי ווייט ס'טוט אים וויי, נאך פון די פריעריגע רעבעס, און דער רבי געזאגט, יעדער מענטש האט א תפקיד אויף די וועלט, יעדער מענטש האט א.

וואטשן אין פראנט, וואטשן די שטאט, דאס לאנד, איין טאג אינמיטן א נאכט כאפט זיך אריבער א סאלדאט פונעם פראנט און ער זאגט פארן קעניג דו ווייסט איך האב געהאט אזא גרויס השתוקקות דיך צו זעהן אזאלעכע געגועים כ'האב איבערגעלאזט מיין פראנט מיט מסירות נפש בין איך געקומען דא אהער און איך וויל דיך באגריסן יעצט ווען דער קעניג איז אביסל א בר דעת נישט קיין גרויסער נאר אביסל א בר דעת וואס טוט ער מיט דעם סאלדזער ער שיסט אים אויף טויט אויפן פלאץ, דאס הייסט דו האסט איבערגעלאזט מיין פראנט, דער שונא זאל קענען דארטן זיך אריינכאפן ווייל דו האסט געגאנגען מיך צו זעהן? מיינע געגועים איז געווען אז דו זאלסט דארטן וואטשן אין פראנט און ער שיסט דארט, דאס האט דער רבי געזאגט פאר דעם מענטש, דו פארשטייסט? דער אייבערשטער האט זיינע מענטשן און זיינע גענעראלן און זיינע גרויסע שרים און די קלענערע, דיך וויל ער אז דו זאלסט דאווענען און מיט מנין און משא ומתן באמונה, און דאס זעלבע דא אויכעט, אז דו לאזט איבער די קינדער אינדערהיים און די קינד איז אין א סכנה, ווייסט וואס ס'געשעהט? דו טוסט דזשעפערדייזן די סעיפטי פונעם קעניג, און פאר דעם אליין וואלט ער די קעניג געדארפט געבן א שלעכט יאר, נישט קיין גוט יאר חלילה, פאר דעם אליין. עס דזשעפערדייזט די סעיפטי פון קינדער, עס דזשעפערדייזט דיין אייגענע משפחה, די גרויסע מתנה וואס איך האב דיר געגעבן, א קינד וואס דער אייבערשטער געבט איז א מתנה, און דו קומסט מיך זען? גיי מיר נישט אין קיין שול, ס'איז דא אמאל א מיידעלע וואטש, זי איז ביזי מיט אירע פרענדס, אין די זעלבע בילדינג איז דא נאך א מיידעלע וואס זי וואטשט אויכעט, סאו דער איז ביזי מיט דעם, יענער איז ביזי מיט יענעם, פארשטייסט? און זיי האבן די קינדער אין בוידעם, און דעטס דעדלי ראנג, דאונט דו איט. דיין תקיעת שופר איז אויב דיין מאן קען עס הערן מיט ישוב הדעת איז ער דיך מוצא, אז ס'וועט זיין א גוט יאר פאר אים וועט זיין א גוט יאר פאר דיר אויך, און דאס איז אלעס געזאגט געווארן וועגן וואטשן די סעיפטי פון די קינדער, און יעצט גייען מיר רעדן פון נאך א זאך. ס'איז דא סעקשועל אביוז פון קינדער און דאס איז זייער זייער ראנג, ס'איז א מורא'דיגע בראך, ס'קומען יעצט הונדערטער צו אפשר טויזענטער טוריסטס פון ארץ ישראל און פון אנדערע פלעצער, דו קענסט זיי אפילו נישט און ער שטופט אריין אין דיין זוהן זיין פיפיק אין דיין זוהן'ס מחילה, יו נעווער איווען איידענטיפיי אים, איך האלט בכלל אז מ'טאר נישט לאזן אין קיין שול דאווענען מענטשן וואס מ'קען נישט, איך האב איין געפירט אז אין רוב שולן אין אמעריקע אז דו ווילסט דאווענען דארטן יו אר וועלקאם טו דאווען. רוב מאל האבן זיי פאר מענטשן וואס זיי קומען פון די פרעמד א ספעשל בודזשעט, זיי בעטן נישט קיין געלט פון זיי, ווייל א מעמבער דארף באצאלן גרויס געלט פאר ראש השנה, סאו יו גיוו אים א ברעיק, זיי הייסן אים מוטשעצעניש, אבער זיי מוזן א וואך פריער זיך איינשרייבן אז זיי ווילן דא דאווענען, און זיי געבן אריין זייער ליגעל נאמען און זייער ליגעל אדרעס מיט אלעס, טאמער אין קעיס מען כאפט אז זיי האבן געטאטשט א קינד, האט מען פונקטליך וואו צו גיין, און דאס איז זייער זייער וויכטיג, ווייל וואס עס שטייט. אז א שטן, די שטן איז נישט מקטרג, אלע זאכן, דער שטן ארבעט נאר דרײַ הונדערט און פֿיר און זעכציק טאג, יום כיפור ארבעט ער נישט, די גמרא זאגט אז שמואל האט געטראפן אליהו הנביא, שמואל איז געווען געוואוינט אין נהרדעא, געטראפן אליהו הנביא, פרעגט ער אים, נו יעדער האט היינט תשובה געטוהן יום כיפור, פארוואס קומט נישט משיח, זאגט ער, יעדער האט תשובה געטוהן, יא, קום כ'וועל דיר ווייזן, כמה בתולות איבעלו בנהרדעא, אין שמואל'ס שטאט, ס'איז נישט דא קיין יצר הרע, דער שטן ארבעט נישט. נאר דרײַ הונדערט און פֿיר און זעכציק טאג א יאר, סאו וויאזוי האט מען בועל געווען מיידלעך אין נהרדעא, ס'איז דאך אלץ איסורי כריסות מיט די ארגסטע עבירה, איז במילא וויל איך ענק אויסלערנען איין זאך, דאס וואס ס'שטייט אז שטן ארבעט נישט, דאס מיינט מען צו זאגן אז ווען ס'קומט מקטרג זיין אויף כלל ישראל און מען קוקט אן ווי יעדער גייט אנגעטון מיט ווייסע קליידער, יעדער זאגט רבונו של עולם איך'ל זיין גוט, ווייל איז נישט דא אויף וועם מקטרג צו זיין, ווייל דער איד שרייט ער גייט זיין גוט, במילא זאל מען זיך נישט פארלאזן אויף די גמרא אז ס'איז נישט דא קיין יצר הרע, אוי איז דא א יצר הרע יום כיפור, גמרא זאגט אז וואס מען פלעגט טון איז לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום כיפורים, וואס איז געווען? איז ארויס געגאנגען אין די כרמים אין די וויין גערטנער. און מען האט אנגעהויבן צו זאגן, קוק איך בין א שיינע, נעם מיך פאר א ווייב, העסטו האבן שיינע קינדער, קוק איך בין א מיוחסת, העסטו האבן קינדער מיוחסים, סאו אויב ס'איז נישט דא קיין יצר הרע, הא-הא-הא, וואלט נישט געווען קיין שידוכים, איז במילא פארלאזטס זיך ענק נישט אויף דעם, זאלסט וויסן ס'איז דא א יצר הרע, און דער יצר הרע ער ארבעט, ער ער פארט ווי א רויבער אפילו יום כיפור, איינגעפירט אז איבעראל וואו ס'איז דא א מ. מקווה, זאל מען לאזן מיט השגחה אפענע מקווה יום כיפור, ווייל טאמער איינער זעהט קערי ווערט געברענגט אז ער זאל זיך גיין טובל'ען, איי יום כיפור איז אסור אז מען זאל נישט זיך באדן, דאס איז נישט קיין תענוג, ס'איז נישט קיין רחיצה של תענוג, ס'איז א רחיצה של מצוה, און איך זאג אלע שמשים מען זאל וואטשן אויף דעם, מען זאל לאזן אז טאמער א איד דארף האבן א מקווה יום כיפור אינדערפרי, זאל ער, זאל מען אים צושטעלן, האט מען געהאט דארטן אזא מקווה, דער רבי זכרונו לברכה האט געהאט א מקווה אונטן אין קליימער, דארטן דא אזא מקווה. למעשה האב איך שוין געזאגט אויפן האטליין אפאר מאל, בחור האט מיר פארציילט ער האט געזעהן קערי און ער איז געווען זייער אפסעט, איז ער געגאנגען דער בחור אין די מקווה, געשטאנען אן אלטער איד מיט א לאנגע ווייסע בארד, זעהט אויס ער האט אויך געזעהן קערי אדער האט זיך אויסגעריבן, און שטעל דיר פאר ער האט אנגעכאפט דעם בחור יום כיפור אינדערפרי, און דער בחור האט אים געזאגט, דער בחור פון מיינע ליסענערס, דער בחור האט אים געזאגט ער, רב איד, אז דו ווילסט נישט איך זאל דיך דערטרענקען דא אין די מקווה זאלסטו אראפנעמען די הענט פון מיר.

א קאלטן פארשטייט זיך, מען זאל זיך גוט אפוואשן, איז וועגן דעם וויל איך ענק מסביר זיין, מען דארף זייער וואטשן יעדן ריר וואס מען טוט, ווייל ס'איז אנבעליוועבל אין וואסערע א חזר'ישע שטאט מען לעבט, כמה בתולות נבעלו בוויליאמסבורג, איר ווייסט וואס טוט זיך אפ א יום כיפור? איך ווייס, ענק דערציילן א מעשה פון ראש השנה, א זיידע געקומען, ער האט דאך נישט ווער ס'זאל אים קאכן, צו ער האט יא, ער וויל קומען צו די משפחה, איז ער געקומען, און ער האט געוויזיטעט דאס קינד, ער האט געוויזיט די קינד. ויהי בהיותם בסעודה, קיינער איז נישט דארט געווען, די מאמע איז דאך געווען ביזי מיטן טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, טאמער ס'איז נישט קיין מצוה צו גיין צו תקיעת שופר איז עס נישט קיין שופר איז עס א טו-טו-טו-טו-טו-טו. איז ס'איז געשען, ער האט בועל געווען זיין זיבעצן יעריגע אייניקל שי וואס סעווענטין איז סוויט סעווענטין האט איר בועל געווען, זיך נישט קענען קאנטראלן, און דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, די מאמע האט געזאגט איך גיי נישט איינזעצן מיין טאטן, ענד הי גאט אוועי וויט איט. טריי צו געדענקען, דו וועסט נישט איינזעצן דיין טאטן, דו וועסט נישט איינזעצן דיין ברודער, דו וועסט נישט איינזעצן דיין שוואגער, ווייל די משפחה וועט דיך דערווערגן, סאו מעיק שור אז ס'זאל נישט קענען אויסקומען אזא מציאות אז מ'זאל טאטשן דיינע קינדער. ענד דיין טאטע איז דער זעלבער חפץ חשוד פונקט ווי א פרעמדער מענטש אין די גאס. גמרא זאגט אז די אנשי כנסת הגדולה האבן אוועקגענומען דעם יצר הרע פון קרובים. איז בקיצור, די גמרא איז שוין אויך היסטערי. כ'האב ענק שוין געזאגט, די רבי די סאטמאר רב האט אמאל פארגעלערנט פארגעלערנט אין די ישיבה, האט ער געזאגט אז די אלע חזל וואס די חזל זאגן אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו די אלע עטיקעל זאכן האט די רבי געזאגט דאס איז שוין היינט נישט דא, שפעטער כ'האב געטראפן די חתם סופר אינעם דריטן פרק פון בבא בתרא זאגט.

די זעלבע דא אויכעט, דאס וואס די חזל האבן געהארגעט די יצר הרע פון קרובים, דאס איז אויכעט נאר ביי מענטשן, אונז זעמער שוין נישט קיין מענטשן, פאר אונז איז דאס אויך שוין נישט שייך, א מענטש קען בועל זיין זיין טאכטער מיט אזא קאלטבליטיגקייט. זיי האבן געבעטן ווינער רב אז אזוי ווי זיי האבן דאך נישט דא נאר יונגע ראצערס רבנים, אנגעשמארגעטע רבנים מיט זנות, און זיי האבן נישט באמת קיין ערנסטן חתימה קעגן מיר, האבן זיי געבעטן ווינער רב אז אויב ער פארט צו זיין מאמע'ס יארצייט,

איז ווינער רב איר גייט אמאל ארויס? פרעגט ווינער רב איר גייט אמאל ארויס ביים ליינען קוקן וואס טוט זיך אין פאליש? זאגט ער ניין האבעך א רב. ער גייט ארויס און הערט אויס וואס מען רעדט דארטן צו זעהן וואס א ניבול פה ס'גייט פאר, אויף דעם לייגט מען א מענטש אין חרם? נע נישט דא אזא זאך. סא בקיצור נאכדעם זאגט ער וואס רעדט ער אזוי ניבול פה וואס איר האלט דאס נישט אויס? זאגט ער ער רעדט די אלע מ'שטופט קינדער אין די מחילה און אזוי ווייטער. פון ווינער רב געזאגט זייער א גוט ווארט, ממש א נחת אזא ווארט צו הערן. נישט ווינער רב האט געזאגט, האט הרב ליפקאוויטש געזאגט אז דא איז געזעסן ווי איר זיצט איז געזעסן פאריגע וואך א סייקייטריסט פון בני ברק און ער האט געזאגט אז ער האט פערציג תיקים, פערציג קעיסעס, פון טאטעס האבן געשלאפן מיט אייגענע טעכטער. ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער איז א מענדעטארי רעפארטער. ער מוז דאס ריפארטן, אבער לאידך גיסא האט ער א פראבלעם מיט דעם ווייל מ'וועט אים נאכשרייען מוסר אין אלע גאסן. קוקט אים דער ליפקאוויטש איבער, זאגט מיר וואס וויפיל האט איר? איר? איך האב פערציג? פערציג? וואס האט מיך טאטעס האבן געשלאפן מיט די טעכטער? זאגט ער איין מינוט, זיצט אויפן פלאץ און ער גייט און ער קאלט אפ אליין די פאליס, הרב ליפקאוויטש האט נישט געווארט אז דער סייקייטריסט זאל אפקאלן, ער זאגט איך וויל זיין דער מוסר. ס'איז דאך דא א קשיא, די חזל זאגן דאך אז מ'האט בטל געמאכט די יצר הרע פון קרובים, בפרט נאך א טאטע צו א טאכטער, ס'איז דא די הלכות, א טאטע מעג זיך מייחד זיין מיט א טאכטער, ס'איז דא ווען ס'איז נאר ביי קרובים, ס'איז דא וואס נישט ביי קרובים, אבער מ'מעג דאך, וואס איז געשען דא? תירוץ איז, זיי זענען שוין קיין מענטשן אויך נישט, זעמער אזוי ווי קעצעלעך מיט דאגיס, אה יעצט א בהמה, נישט דא קיין קרובים, צוריק קומען צום פונקט, א פרוי וואס האט א קינד וואס זי דארף וואטשן דאס קינד, נישט קיין קליין קינד.

צו פארשטיין אז קיין בושה איז אויך היינט נישט דא, ביי א פתח פתוח מען האלט אפען איז דא בושה, טאמער וועט איינער אריין קומען און ער האט צו כאפען, היינט האט מען פאר דעם אויך נישט קיין מורא, היינט לאכט מען פון אלעם, די ראיה האסט אז היינט האט מען נישט קיין מורא פאר גארנישט, אין א מקווה פלעגן גיין צען חזירים ווארטען אויף די קינדער און הונדערטער מענטשען זענען דורך געגאנגען, זיי האבן זיך נישט געשעמט, זענען געשטאנען מיט חרבו שלופה בידו, ס'איז געווען די אנטענע אויסגעצויגען, און זענען נאכגעלאפען נאכן קינד. נאובאדי געיוו א פלייאינג הוט אז ס'איז דא מענטשן וואס קוקן דאס אן, און צו זאגן אז דער עולם האט נישט געוויסט, יעדער האט געוויסט, יעדער האט זיך געשעמט צו זיין דער וואס עפענט זיך דאס מויל, סאו אז ס'קומט יעצט דו גייסט דאווענען צום אייבערשטן עפן אויך נישט דאס מויל ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט מ'זאל וואטשן די קינדער אלע יארן. סאו לאמיר צוריק קומען צו אונז, זייער שטארק אבאכט געבן אויף די קינדער, ס'איז נישט דא קיין סקול, ס'איז נישט דא קיין חדר, קינדער זאלן זיין הפקר, דער טאטע איז ביזי מיט זיינע זאכן, כ'בין שוין זייער לאנג צוריק געזאגט. ווען איינער גייט דאווענען און נעמט מיט אלע קינדער די ווייב זאל זיך קענען אביסל אויסשלאפן איך בין צו דעם אויך מסכים איך האב נישט קיין פראבלעם דארף נישט זאל קריגן א נערוון בראך און אום זאלסטו ווערן א גוטע האזבענד איז האסט פינף קינדערלעך וואס דו נעמסט אין שול נאו פראבלעם יעצט הייבט זיך אן א מעשה ער הייבט אן הודו לשם קראו בשמו. הודיעו בעמים עלילותיו. זאגט איין קינד טאטי איך דארף פיפי אז ער דארף פיפי זאגסטו גיי מיט און נישט אליינס אפילו דעם טוילעט דארף מען בודק זיין צו עס איז נישט דא א חזיר וואס עס זיצט דארט און זיצט דארטן דו דאווענסט דו גייסט ארויס מיט אים וואשסט אפ די הענט אשר יצר שוין נאכדעם הייבט מען אן צו דאווענען ווייטער ביז איינער זאגט דארטן פארן עמוד לאזט אויס ניין אלעס איז גוט און געס וואט.

טאמער כאפט זי א נערוון בראך זענען אלע קינדער אין דזשעפערדי, דעס זאלט עטץ ענק אלץ אויסלערנען, יו העוו טו דו וואטס רייט און יו העוו טו וואטש יור טשילדרען, איי דו האסט פופצן מאל זיך אפגעשטעלט אינמיטן דאווענען, דעם צאלט דער אייבערשטער אויך שכר, האסט געוואטשט א אידיש קינד, און אמאל זייער א ווילד קינד, מען האט אים געוואלט ארויסווארפן פון חדר, געגאנגען צום חזון איש, חזון איש האט נאך געלעבט דעמאלטס, זאגט ער דו קענסט נישט וויסן וועם דו ווארפסט ארויס, שם טוב, און איין ווילנער גאון האט איבערגעקערט די גאנצע וועלט.

האט ער אים געגעבן א פסק ברבים, שוין, זענען ווייטער געגאנגען, יענער איז געווען קלוג, האט אים נישט געענטפערט, א משוגענער ענטפער, סוף איז געווען אז ער איז געקומען דעמאלטס פון א הצלה קאל, און ער האט געראטעוועט א יונגערמאן, ער געהאט א הארץ אטאק, נישט קיין יונגערמאן, א מידל עידזש, האט ער אים געראטעוועט, ער איז געקומען צום דאווענען, איך צו געגאנגען צו חזקאל טייטלבוים, איך האב עס אים פארציילט שטילערהייט, דו ווייסט ווי משוגע דו ביסט, ער איז געווען געקומען פון א הצלה קאל, ער איז געזעסן, געזעסן האט ער געארבעט אויף זיין הארץ ביז ער האט עס צוריק געשטעלט, גייט פאר, יעדער דאס מויל גייט. טאטע דארף זיך אפגעבן מיט די קינדער דערס נאטינג ראנג, מאך שור די קינדער זענען סעיף ווייל אונז לעבמיר אין א דזשאנגל, ענד רימעמבער וואט איי טאוט יו. איך וואלט זאגן ס'איז דא געוויסע מצוות וואס איז זייער שטארק, למשל אפילו מען טוט עבירות אבער די מצוות זענען אזוי שטארק, למשל די זאגן פון יהא שמיה רבא אין א בית מדרש נאך אזאלעכע זאכן, ס'איז מורא'דיגע שטארקע מצוות און דער אייבישטער האלט די וועלט פשוט ווייל מען טוט די מצוות און ער האט הנאה פון דעם, איי נאך א זאך. אידישע טאכטער גייט אין א מקווה, עס איז די גרעסטע קדושה וואס איז דא, עס ברענגט אראפ קדושה, דו ווילסט וויסן א מושג וואסערע א קדושה דאס איז, אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה, אז האט זיך געשלאגן מיט די סטרא אחרא מיטן מקור הקליפות, זי אליין מוז האבן נאכדעם א טהרה, אזוי ווי די אפר פרה איז מטהר טמאים מטמא טהורים, כעין זה, יעצט, די וועלט זאגט אז א ליטוואק האט א ציילעם אין הארץ, וועסט אויפשניידן א ליטוואק'ס הארץ און האסט נישט געטראפן א ציילעם איז א סימן ער איז נישט געווען קיין ליטוואק, וויל ענק זאגן. למשל די ליטוואקס האבן זיך איינגערעדט וועגן חדש ישן, עטס ווייסט די גאנצע מחלוקת מיטן בעל שם הקדוש מיט די ביר מיט אלעם, דער סוף איז זיי זענען מכשיל גאנץ כלל ישראל מיט אלטע תבואה, דאס איז קמח ישן, איי ס'פיל מיט ווערים, קודם האב איך אויסגעפירט, ער האט נישט קיין פראבלעם מיטן אייבערשטן ער האט א פראבלעם מען מוז אויספירן, און די זעלבע איז די גאנצע צייט מיט אלעמען וואס זיי טוען, וועגן דעם כ'האב אייביג געזאגט. מען האט יעצט געוואלט דער דער מאטעלע'ס זון האט געקויפט אין ניו דזשערסי אדער ס'איז געווען א שמועס ער זאל קויפן ערגעץ אין אפסטעיט זאג איך גיי נישט מיט ליטוואקעס די סוף וועלן זיי דיך אויסשמד'ן מיט דיין ווייב מיט די קינדער זענען רשעים ארורים אזאלעכע ס'איז נאך נישט געווען אויף די וועלט ס'איז א ליטוואק האבן א מקווה א פרוי מקווה יארן איז געווען דארטן א בעדער. און ער האט מיך אריינגעלאזט ווייל איך בין דאך געקומען, ווי מען זאגט, נישט צו באקוקן קלאמפיש זיך צו לערנען. האט ער געהאט דארטן א צינור, דער צינור איז געווען געמאכט פון אייזן. זאג איך אים, ס'איז דאך נישט מהודר? זאגט ער, ניין, עס קומט אריין נאך די המשכה. זאג איך אים, אבער דאך אזוי, אז מען קען מונע זיין פון צו נוצן אייזן, דארף מען מונע זיין, ווייל אין המשכה איז דא צען שיטות, און ס'איז דא איין שיטת הב"ח אז ס'מוז זיך אויסלאזן פאר ס'הייבט אן צו רינען, און דאס האסטו נישט, דאס האט קיינער נישט. סא באמת זיך צו פארלאזן אויף המשכה איז נאר א בדיעבד שבדיעבד. האט ער געזאגט ווער ס'זאגט אזוי איז אן אפיקורס. זאג איך אים אויב אזוי איז דער הייליגער דברי יואל געווען אן אפיקורס ווייל ער ברענגט צו פון מהר"ם שיק, קענסט עס נאכקוקן אין די תשובות, אז מ'זאל נישט נוצן א צינור פון אייזן כאטשיג ס'קומט אריין ביי המשכה, מ'זאל זיך נישט פארלאזן דערויף. זאגט ער יא איז ער טאקע געווען אן אפיקורס. זאג איך איך האלט אויך אזוי. איך האלט דו ביסט דער צדיק און ער איז געווען דער אפיקורס. דאס איז די פראבלעם מיט די ליטווישע. ווען זיי ווערן משוגע ווייסן זיי נישט ווי איין און ווי אויס. קיצור די מקוה. לעיקוואוד. ס'הייסט לעיקוואוד באדט זיך דאך אין נישט מיליאנען נאר ביליאנען. די גאנצע לעיקוואוד איז געגרינדעט געווארן, ר' אהרן קאטלער האט עס געגרינדעט אז דער תלמיד חכם זאל קענען האבן אן אייגן הויז אין צו לעבן. היינט, איר ווייסט וואס דארט טוט זיך? מען בויעט און מען בויעט, און זיי גנב'ענען פון די גאווערמענט פראגרעמס מער ווי סאטמאר ווייל זיי האבן אסאך זאכן וואס אונז האמיר נאכנישט, זיי זענען א געהעריגע שטאט. ס'איז נישט וויכטיג מער צו ווייניגער, די אונטערשטע שורה איז אז. צו דעם זאב ראטשיילד. ס'איז געווען דער מקווה, איך מיין נאך היינט אויכעט, האט ער געוואלט איינשפארן געלט פאר לעיקוואד, האט ער גענומען וואס מען רופט עס איינקלאמפן א לעיקוואדער פילטער, וואס איך האב געוויזן, ר' מאיר פויזן האט געזאגט אז ס'איז כשר, כ'האב אים געוויזן אז ס'איז נישט כשר, האט ער געזאגט ביסט גערעכט, און ער האט געבעטן אן אפוינטמענט ביים מעניופעקטשורער, האט ער אים קיינמאל שוין נישט געגעבן, אז ער האט שוין דיין צעטל אז ס'איז כשר און ער נוצט עס שוין יארן דארף ער דיך שוין נישט, ער לאכט שוין פון דיר, און ער האט געזאגט ער דארף ארויסגעבן א בריוו. האב איך געזאגט טו וואס דו ווילסט, דו האסט אריינגעברענגט דעם קלקול. עניוועי, וועט ער נישט טוישן די וואסער וואס פרויען טובל'ן זיך, איינמאל א יאר, צוויי צו דריי, איך געדענק אליין נישט וויפיל האט מען געזאגט. פארוואס? ווייל די לעיקוואדער פילטער וואס ס'טוט איז, ס'הארגעט נישט קיין באצילן, ס'טוט אזוי, ס'טוט דורכוואשן די וואסער אסאך מאל, און עס קומט ארויס זויבער. מיט אנדערע ווערטער, דו טרינקסט אלע באצילן, דו באדסט דיך אין באצילן, באט איט לוקס קלין, און דאס איז א מורא'דיגע בראך, און איך האב אים דאס געזאגט דעמאלטס. ס'איז פונקט געווען דעמאלטס א פרוי וואס האט געהאט זעקס מאל מפיל געווען, שי העד מיסקערידזשעס. בקיצור, איך בין געגאנגען, איך האב ארויסגענומען בגניבה, מיטגענומען א כלי, איך האב געזאגט איך וויל עס טובל'ן, איך האב ארויסגענומען בגניבה פונעם בור פון מי גשמים, ניין, פונעם בור פון מי גשמים, יא. און ס'האט געהאט די זעלבע באצילן וואס דאס וואס ס'הארגעט די פרוי'ס קינדער, די זעלבע באצילן. און איך האב אים געבעטן. געבעטן זאב ראטשיילד זאלסט דיך נישט ארומשפילן מיט אידישע טעכטער ווייל גאט וועט דיך באשטראפן אין א ווערי שארט טיים, ממש ווערי שארט, זיין ווייב באקומען קענסער און זי האט געפייגערט, ס'הייסט נאכדעם האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן דאס איז די מקווה, מיינסט ער ער קערט? ער טרעף א נייע ווייב וואטס די דיפרענס ווער ס'איז געפייגערט? כ'האב דעמאלטס פארפירט ביי די הנהלה נאר ס'איז נישטא מיט וועם צו רעדן, דער אלטער שייגעץ מיט די שו ע שאלעמאן וואס מ'האט אים געברענגט אויף לעיקוואד פון געיטסהעד, ס'האט ער דארט אויכעט מחפה געווען אמאל אויף א סעקס. סעקס אביוז דיל, און דער אלטער שייגעץ שרייט מען זאל גיין צי די רבנים, אין וואס פארשטייסטו צי סעקס? חזיר וואס די ביסט. עניוועי, בקיצור כ'האב נישט געקענט פועלן ביי די הנהלה, האב איך דעמאלטס ארויס געשיקט בריוון, יעדער זאל וויסן, נוצט נישט דעם מקווה, דעמאלטס איז געווארן שטארק דעם ר' בצלאל'ס מקווה, ר' בצלאל'ס מקווה האב איך אויך נישט אזוי ליב געהאט, די זאך האט מיר נישט אזוי געפאלן, אבער דא טוסטו דאך מאכן א סכנה פאר די פרוי וואס זי נוצט עס, נאר קיינער קערט נישט היינט, איך הייב אן צי טראכטן, פארוואס זאל דער אייבערשטער האלטן די וועלט?

ער וועט אייך זאגן וואס ער האט געטון מיט די מקווה'ס. עניוועי, למעשה איז אזוי. איז דא דארט עפעס א פלאמבער, כ'וועל אפילו נישט זאגן זיין נאמען, ער האט זיך איינגערעדט אז ער האט אויסגעפרעגט די הלכות פון זאב ראטשיילד און ער האט געמאכט וואס היינט רופט מען א לעיקוואדער פילטער היינט רופט מען עס שוין א בריסקער פילטער, זיי האבן גענומען אמאל ר' מאיר פויזן זאל געבן א הכשר דערויף און ער האט געגעבן, און אזוי ווי איך האב דאך ביי אים געלערנט, האט מיר זייער וויי געטון, בין איך געגאנגען און איך האב אים געזאגט כ'האב געטראפן אין א מקווה דעם פילטער וואס דו זאגסט ס'איז כשר און ס'האט. דארטן ווי ס'קומט אריין די שמוץ דער קליינער האט עס אזא האלטער, און ס'אמת ס'האט טאקע לעכער איבעראל, אבער דארט ווי מ'נייט צו ס'זאל זיך האלטן איין זייט מיט די צווייטע דארט איז געהעריג א בית קיבול, האט ער געזאגט אויב אזוי וויל ער ארויספארן און ער וויל עס פסל'ען, שוין ער קאלט אפ אז ער וויל קומען נאכאמאל צו די פאבריק, זאגט אים יענער דו קענסט שוין זיצן אינדערהיים איך האב דאך שוין דיין צעטל וואס ברויך איך דיך שוין היינט, און דאס וועט אונז אנהאלטן ביז משיח קומט, יעצט ליובאוויטש. כ'האב ב ה גע'פועל'ט אז אין ארץ ישראל האבן זיי ארויסגעגעבן מ'זאל נישט ניצן קיין פילטער. אין גאנץ אמעריקע און אין די גאנצע וועלט ניצן זיי פילטערס, און קיין שום מקווה איז נישט כשר פאר אונז ווייל זיי ניצן נישט קיין ליטווישן פילטער, קיין בריסקער פילטער, זיי ניצן א געהעריגן גוי'אישן פילטער. פלעג איך זיי אייביג מוסר זאגן, הייתכן טוסטו אזא זאך? האבן זיי מיר געענטפערט, ווייל אין די צייט וואס מ'דארף וואטשן אין מקווה און ארויסנעמען און אויסטריקענען און א גאנצע זאך, קען מען זיצן און מ'קען לערנען ת ח, ת ח מיינט חת ת, חומש תהלים און תניא, און מען קען מקרב זיין אידען צו תורה, צו חסידות, א נייע תורה האט מען באקומען, ס'הייסט תורה חסידות, דאס איז פאר אונז א הייליגע תורה, ס'הייסט, און לויט יענע תורה איז נאך דער רבי א בעל חי אויכעט, ער לעבט נאך. בקיצור, איך בוי אויף א לובאוויטש מקווה, אבער איך זאג יעדען איינעם, מ'טאר עס נישט נוצען. וואוידעסלאווער רב האט געזאגט די שענסטע ווארט אויף לובאוויטש, זאגט ער דאס איז די נענסטע רעלידזשען וואס איז כמעט די נענסטע צו אידישקייט, דעטס אלל איט איז, עניוועי, און מ'קענסט מיט א שליח נישט רעדען. ס'איז דא פון הרב זלמן שמעון דווארקין איז דא א בריוו אז ער איז מתיר צו יוזן א פילטער ס'א פרוי האט נישט געוואלט גיין אין מקווה ס'איז נישט געווען זויבער זאגט ער איך בין מתיר אבער איך וויל א בור זריעה דאס איז נארמאל ווייל ס'האט א בור זריעה איז דאך נישט ארגער ווי די וואסער קומט אריין לכתחילה פון דארט בקיצור ווען איך מאך פאר ליובאוויטש זאג איך זיי אפשר מאכט איר א בור זריעה ניין ער וויל האבן אזוי ווי דער מהרשב דער מהרשב האט נישט געהאט זאג איך אים דו פערד וואס דו ביסט דער מהרשב האט דאך נישט געהאט קיין פילטער אויך נישט, דאס וויל ער שוין נישט הערן, וועגן דעם האט דער וואוידעסלאווער עס גוט געזאגט, ס'איז א רעלידזשי וואס איז די נענסטע צו אידישקייט, דעטס אלל איט איז, איז למעשה ס'איז א גרויסע פראבלעם, מ'איז זיך מוסר נפש, מ'געט געלט, מ'בויעט מקווה'ס, און עט די ענד אוו די דעי האט א פרוי נישט קיין כשר'ע מקווה, איטס א ביג שעים, יעצט זענען געקומען אפאר לייצים, ליטווישע לייצים, און זיי גייען מאכן א פילטער פארעכטן די מקווה'ס. קענסט פארעכטן, קענסט טון וואס דו ווילסט, אבער אזוי מוז עס בלייבן ווי עס איז געווען. יעצט, דער ליטווישער גאט איז געווען רב אלישיב, ער איז געווען דער פוסק? לאכן זיי היינט פון אים. מען האט אים געפרעגט, זאגט ער מען זאל עס נישט נוצן. ער זאגט, איך וויל נישט אריינגיין וויאזוי עס זעט אויס, מען האט קיינמאל נישט געהאט, מען טאר עס נישט נוצן. זאגן זיי, ער קען נישט זאגן אן איסור אויב ער זאגט נישט קיין טעם. הערסט, יעצט ווערט שוין רב אלישיב אויך אויס גאט? דאס איז א ליטוואק, א ציילעם אין הארץ. איך מוז עס פארקויפן, איך האב געמאכט א מקווה אין ניו דזשערזי, זייער א שיינע מקווה, אין ארץ ישראל האב איך מענטשן, וואס זיי האבן ארום געשיקט בריוון פאר חבד זאלן עס נישט ניצן, נישט ניצן קיין פילטער, און נישט אזוי ווי דער היתר וואס ר' זלמן שמעון האט געגעבן, פארשטייסט? דא אין אמעריקע לאכן זיי זיך אויס, כ'מיין למעשה איז עס א פראבלעם, ווייל אז מ'נעמט שוין יא א אידישע טאכטער זאל גיין אין א מקווה, געט מען איר א פסל'ע מקווה, אדער מ'געט איר א מקווה וואס די מקווה איז פול מיט דזשערמס. עניוועי, איך האב געמאכט א מקווה אין ניו דזשערסי אין פארט לי, געארבעט דארט, פיין געמאכט מיט אלע הידורים, זריעה השקה, מיט אלעם. איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן, האב איך מיך אויסגענומען, נישט קיין פילטער, ביסט גענוג רייך, וועסט טוישן די וואסער, לכתחילה צוויי מאל א וואך, נאכדעם יעדן טאג, ווענדט זיך וויפיל ס'וועלן קומען מענטשן. איז דארט דא א קאנסערוואטיוו אדער א רעפארם ראביי, ער איז געקומען קוקן וואס דאס איז א מקווה, ער האט נישט געוואוסט. כ'האב אים אלעס מסביר געווען בשעת מ'האט געבויעט, ארויסגעגעבן אז זיין קהילה זאלן אלע אנהייבן צו נוצן א מקווה און האלטן חמשה ימים און שבעה נקיים. כאטשיג איז אן רעפארם. רבי האט געזאגט מ'זאל פאר זיי מאכן מקווה'ס ווייל די קינדער אים זיין גוט. איז ער איז דאך א ספרדישער עושר, האט צוגעזאגט אלעס וואס איז געקומען דערצו, האט ער געכאפט די חברה פון לעיקוואוד, זיי זענען מאפיא גענגסטערס, זיי קענען צוגיין צו א מקווה, זיי האבן נישט געבויעט. און זאגן פארן באלעבאס און טאמער עס איז אלץ כשר מען דארף נישט די אלע הידורים מען דארף נאר ב ת ת ת ת און עס קאסט פיר צו פינף טויזענט דאלער נעמען זיי און פארטיג גארנישט די צאמשטעלן קאסט צוויי הונדערט דאלער נאר אזוי מאכט מען געלט בקיצור דער פעטער ווער ס'האט מיך צוגעשאדכנט צו אים כ'האב אים געזאגט היתכן טוסט אזא זאך זאגט ער יא ער טוט טאקע אן עוולה אבער ער קען אים גארנישט טוהן ווייל זיינער זאגט לאחר המעשה אבער כ'האב אוועקגעוואקט. כ'האב אוועקגעוואקט, וואס קען איך טון? עניוועי, איך האב דעמאלטס ארויסגעגעבן בריוון אויף די שקצים, ס'דא מענטשן וואס רעכענען זיך מיט דעם, נישט ווייל זיי האבן צוגענומען מיין מקווה, ווייל זיי זענען שקצים. דער איד וועם איך האב געמאכט די מקווה איז א א אין די מ, אדער א מיליאנער אדער א ביליאנער. און וואס איז ווען ער טוישט וואסער יעדן טאג? ס'איז דאך אסאך פרישער און געזונטער. און ס'איז אזוי, איך קען זיך מיט זיי שלאגן זייער גרינג, נאר כ'האב א שטיקל פראבלעם, כ'קען נאר קומען משרד הבריאות. אז דער גאנצער פילטער נעמט נישט אוועק באצילן, ס'מאכט נאר זויבער די וואסער, איך האב דאך געמאכט טעסטס אויף די אלע זאכן, ווייסט איינער וואס פירט אין א האטעל א מקווה, סווימינג פול, גייט אין קאלעדזש פינף יאר, און ער האט אלע טעסט אינסטרומענטס, וואס האבן זיי? גארנישט, א פרוי מאפלט זעקס מאל, דאס אלעס וואס זיי האבן, די פרוי האט קיינמאל קיין קינדער נישט געהאט, ווען נישט די שקצים אין לעיקוואד, איז למעשה קען איך עס טוהן, און איך פאר דאך יעצט אויף ארץ ישראל, האב איך געוואלט אריינגיין צו משרד הבריאות. און זיי זאגן ליסן שפאר צו אלע מקוואות וואס זיי טוישן נישט דאס וואסער יעדן טאג, זיי האבן שוין ארויסגעגעבן אז נאך צען טאר מען נישט גיין נאר צען פרויען אין איין מקווה, אז דו האסט צוואנציג מוזטו האבן צוויי, סאו אויך ווייל איך האב געשיקט ארום בריוון וואס איז דא א דיזיז יעצט אין די וואסער, יעצט שרייען צו מיר די רבנים פון ארץ ישראל די משרד הבריאות וויל צושפארן אלע מקוואות און די פרייע וויל מען זאל עס צושפארן, מיט אזא בריוו שפארסטו זיי צו, און דאס האט דאך חזון איש זיך געזארגט, ער האט געזאגט פארוואס מאך איך זריעה כאטש ס'איז א שוואכע מקווה. ווייל כ'האב מורא פאר משרד הבריאות. אזוי האט ער געזאגט פאר איינעם ר' בנימין ווילהעלם שרייבט עס פון חזון איש. סאו דאס איז יעצט וואס די פראבלעם איז. די פראבלעם איז אז א פרוי האט שוין נישט קיין כשר'ע מקווה אויך נישט. ס'נאך געווען געוויסע מקוואות וואס איז נאך געגאנגען מיט גרויסע הידורים. קומען די שקצים און זיי לייגן אריין זייער פילטער און זיי רופן עס גאר א בריסקער פילטער אז כאילו ס'האט אלע הידורים. און ס'איז געהעריג פסול. הרב ר' מאיר פויזן, ער האט געזאגט יארן צוריק אז ס'איז גוט, כ'האב אים געוויזן אז ס'איז נישט גוט, זאגט ער ביסט גערעכט, ער גייט עס צוריק ציען. למעשה דער בעלעבאס ברויך אים שוין נישט. איז אין די צרות וואס אונז האמיר פון די ליטווישע. דער עיקר איז עסן ישן. ממש איז א שרעק. מ'קען זיי נישט טראסטן גארנישט. און מ'קען סאטמאר אויך נישט טראסטן. ממש אן אומגליק וואס גייט פאר. די פליישן זענען טרייפות. שוין, דעם האט ער שוין מודה געווען. יעצט גייען שוין די מקווה'ס אויך זיין נישט כשר. וואס וועט יעצט זיין? אינגעלייט וואס האבן ארויסגעמופט אויף לעיקוואוד, אויף די אנדערע פלעצער, דארפן וויסן ווער ס'איז דארט דער רב המכשיר. דעמאלטס וואס ס'איז געווען נאר דריי מקוואות אין לעיקוואוד, ר' מנשה קליין, כ'בין נישט געווען צופרידן פון זיין מקווה, אבער ס'איז געווען בעסער ווי די גרויסע מקווה. פון די גרויסע בין איך בכלל נישט געווען צופרידן. און נאכדעם איז געווען נאך עפעס א מקווה, וואס יענער האט געבעטן מ'זאל ס'איבערפיקסן, כ'געדענק אפילו נישט וויאזוי ער האט געהייסן. אז דו מופסט ארויס, זאלסט נישט מאכן דעם מיסטעיק וואס דער וויזשניצער רבי ר' מאטעלע האט געמאכט. א איד א מולטי מיליאנער האט ארויסגעמופט, ער האט א רייכע קהילה אונטער זיך, און ער האט אלעס געטוהן, ער האט געבויעט מוסדות ווי ס'קומט אריין געלט, געקויפט ריעל עסטעיט, אלעס. איין זאך האט ער פארגעסן, אז מ'דארף בויען א מקווה, גענומען פון אלטע ליטווישע אידן, און האט איבערגענומען די מקווה. שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז געווען א פסל'ע מקווה אלע יארן. עד מתי גדולה תקלה בתורה. פארשטייסט? אבער ער האט איבערגעלאזט פאר אלע קינדער גרויסע הייזער מיט גרויסע ריעל עסטעיט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? מופסט ארויס אויף לעיקוואוד, דו ווייסט נישט צו די מקווה כשר איז, זיי קומען אן יעדע רבנים דערביי, נישט דא קיין רבנים, דא אפאר שקצים און זיי פירן, אזוי ווי ביי די סעקשועל אביוז, אפאר שקצים האבן געפירט, זאב ראטשיילד איז נישט קיין רב, חוץ פון דעם איז ער איינגעשטעלט דארטן ביי די קהילה, טו וואס זיי הייסן, ער איז אויך אזוי, זיי לאזן נישט אריין קיינעם, פראביר אריינצוגיין צו מען וועט דיך אריינלאזן, לאז נישט אריין קיין רבנים אויך נישט. און דער דיין איז ר' חיים מנשה האט געקענט מקוואות פונקט ווי איך קען הלכות פטר חמור. גארנישט! מען האט געכאפט אין די כולל מקוואות געווען ממש פסולים, געזאגט קומט אריבער איך פארשטיי נישט קיין שווערע שאלות, ער איז געקומען אלע כולל אינגעלייט האבן געוואטשט און יעדער האט געלאכט פון אים, געפרעגט וואס איז דאס וואס איז דאס, איך געדענק נאך ווי היינט אלעס, אלעס איז מיט פיקטשערס, וואס דא טוט זיך, אן אומגליק, יעצט קומען זיי זיי לייגן אריין פילטערס, זיי לויפן ארום, זיי ברענגען גוטע הסכמות פון הרב ר' מאיר פויזן וואס ער איז א מומחה אין מקוואות אבער נישט אין די טעכניק פון די פאבריקאנטן, הרב ר' שמואל דוד קרויס ז"ל האט מיר אמאל פארציילט אז ער איז געגאנגען געבן א הכשר אויף עפעס. איז ער ארויפגעקראכן אויבן אויפן קעסל, דער באלעבאס שטייט אונטן, און ער זאגט וועסט באלד אריינפאלן, געהארגעט ווערן, כ'וועל דיך נישט קענען ארויסנעמען לעבעדיג! קעסל, אה, אין א גרויסע פאבריק, שרייט ער אראפ, איך האב מיך אויסגעלערנט פונעם צעהלימער רב וויאזוי צו געבן א הכשר, איך מוז נאכטון, אלעס איז געווען פערטיג, אלעס איז געווען כשר, און ער איז געווען גרייט צו געבן א הכשר, זאגט אים דער גוי, דער באלעבאס, קום אריין אין מיין אפיס, קומט אריין, ער ווייזט אים אלע פייפס וואס ס'ווערן דא געפירט, וואס פארט אין קעסל ווערט קאנטראלט ביי אים אין אפיס, ער קען לייגן פון דעם מער פון דעם ווייניגער, ער קען טון וואס ער וויל, און ס'איז צוגעשפארט אין א באקס אין די וואנט, מען זעט עס אפילו נישט. פרעגט ער אים זאג יעצט איז אלעס כשר? דעטס איט, דאס איז וואס דא גייט פאר, איטס אמעריקע, ר' משה פיינשטיין געגעבן א היתר אויף חלב עכום, מיר דערציילט א איד וואס האט געהאט א פארעם יארן צוריק אז ווען מען מישט אויס חלב ס'זאל זיין האמאדזשענייזד אז ס'זאל נישט אראפגיין די פעטן מישט מען עס אויס מיט א מען דארף עס נישט אריינלייגן קיין מילך אפילו מיט א שמאטע וואס מען האט זיך געווייקט אין חלבֿ בהמה טמאה, מע דרײט עס אַרום, ער װישט אױס די קעסל, זעט זיך עס נישט. װער האָט דאָס געװוּסט? ר' משה פֿײַנשטײן איז געװען ביזי, אױ, מירתת! מירתת? װאָס אַ מירתת? דעטס די װעי דעי דו איט. עניװעי, איצט דאַרף מען אַ גרױסן תּיקון, װײַל, דאָזענט לוק גוט. די מצבֿ זעט אױס זײער נישט גוט. קומען חסידישע אָדער ליטװישע בני-תּורה פֿאַרפֿירן כּלל-ישׂראל? איך װאָלט נישט געגלײַכט, אַז איך גײ אַרײַן אין זײַן סאַמעקע. װי קומט ער אַרײַן צו גײן אין אַ צװײטנס? אליינס. און וועם? וואס האט ער געטון? ער האט געזאגט דעם איד כ'וועל דיר איינשפארן געלט זאלסט נישט מוזן טוישן יעדע צוויי מאל א וואך צו דריי מאל א וואך. וואס האסטו דא אויפגעטון? א איד א ביליאנער ער ברויך האבן דיין געלט? האסט געמאכט פֿיר טויזנט דאלער ביסטו מכשיל כלל ישראל. וואט א דזשאוק. עניוועי. מען האט ארויסגעשטעלט צעטלעך ועד להגנת החינוך הטהור בארצות הברית בראשות הרבנים הגאונים הצדיקים שליטא שטייט אזוי הנני בזה לפרסם שמות המוסדות שנמנו לדבר מצוה לשמור על חינוך ילדי ישראל בדרך ישראל סבא. דא רעדט מען פון מוסדות וואס זיי גייען נאך אויפן אלטן אידישן וועג, שלא להכניס שום ביכער, של קאמאן קאר, המיוסדים על יסודי כפירה, זיי לאזן נישט אריין די ביכער וואס זענען געזעצט אויף יסודות פון כפירה, ולהכין הקוראים בהם ללימוד אקדמי, געמאכט מען זאל צוגרייטן דעם עולם צו לימוד אקדמי, איז דא אונטערגעשריבן אסאך מוסדות, שטעל דיר פאר, תשבר איז אונטערגעשריבן, פארשט רב שפרן ערוך, תולדות רפאל, נחלת חיים נועם אלימלך, בית יחיאל, בני יואל, עייר מרים, אוהל שרה, בית חינוך, בנות חיל, בית שפרה מרים, בית חינוך הישן, בנות אלטע פייגא און בית חינוך לבנות, בנות ישראל. ס'הייסט, אמאל איז איינער געווען אין מקווה, שרייט יענער דער חזיר זאל ארויסגיין, שרייט ער, וואס איך האב נישט באצאלט אזויפיל וויפיל יעדער, דערפאר זאל איך ארויסגיין? דאס איז סאטמער, זיי דרייען אן די אלע שייגעץ שטיקלעך אז זיי מאכן געלט, נאכדעם קומען זיי ארויס און זיי סיינען נאך אונטער אז מען זאל נישט גיין אויף די אלע דרכים, וואס האקסטו א טשייניק? דו ביסט דאך דער גורם. זיי שטעלן זיך יעצט צו אז כאילו זיי זענען קעגן די אלע זאכן. זאליקא האט געשריגן כ'האב נישט קיין מורא פאר קיינעם און צו מיר זאגן און יעדער וועט מוזן פאלגן, זאליקא האסט א גרויסן פראבלעם קיינער וועט נישט פאלגן. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם מיט א ציבור קען מען זיך נישט שלאגן. ווארט מיך אפ דא איינער האט א שטוב פון צען קינדער און די קינדער לערנען אין מאנסי און זי וואוינט אין מאנסי. האט מען נישט געוואלט אננעמען אירע קינדער אין א היימישע מוסד, פארוואס? ווייל זי האט עפעס איין זוהן וואס ער גליטשט אביסל, פארשטיי נישט, דאס מעג מען טוהן? כ'וויל ענק פרעגן נאך א זאך, ווען אברהם אבינו קומט אריין ברענגען יצחק אין א חדר אריין וואלט מען אים אנגענומען? זיכער אז נישט, ער האט דאך ער האט דאך א ברודער ישמעאל, און ווען יצחק קומט ברענגען יעקב אין א חדר וואלט מען אים אנגענומען? ער האט דאך א ברודער עשו. רבותי, איר זענט דאך אינגאנצן צודרייט, דאס טאר מען נישט טוהן. חוץ דעם מ'שפילט זיך אזויפיל ארום מיט אידישע קינדער ביז דער אייבישטער באצאלט א ביטערע פרייז, שטעל דיר פאר וואס ער האט באצאלט פאר דעם פלאטשענער, ער איז געגאנגען מיך באשמוצט איבעראל אז איך בין דער וואס איך ברענג אונטער די גאנצע אידישקייט, איך ברענג אונטער? דיין זון ברענגט אונטער דו שייגעץ טמא, דא יעצט א פיקטשער מיט חיימאוויטשן האט ער זיך פאטאגראפירט, כאפסט נישט וואס דא גייט פאר? דער אייבישטער צאלט ענק ביטער, עטס כאפטס נאכנישט? מעג מען ארויסווארפן קינדער ווייל זי האט א ברודער וואס איז נישט אזוי? דאס איז וואס? אנבעליוועבל! לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות. איז אזוי יעצט. וועגן די צייט ס'איז געפארן א שיף אויפן ים און מ'האט מיטגענומען מענטשן וואס זיי פארשטייען צו קינדער און ס'איז געווען אזא סוקסעס איך זאג ענק ס'איז געווען א שבת האבן זיי געפירט און ס'איז געקומען פרעמדע מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט זוכה געווען צו הערן אזא שבת מ'האט געזינגען אינאיינעם געפירט שאלעשידעס אינאיינעם געפירט פרייטאג צונאכטס ס'איז דאך נישט צום גלייבן וואס מ'קען טון מיט די קינדער. ווייסט וואס דא טוט זיך? דאס איז וואס דא גייט פאר? ארויס אומשולדיגע קינדער? קיצור זאגט מיר דער איד ער האט געטראפן א ישיבה אין פאסעיק, פאסעיק נעמט אן יעדן איינעם, רבותי די אלע וואס האבן אוועקגעמופט אויף ניו דזשערסי, פאסעיק איז אן אדרעס, וואו מען צאלט אן ארעם, אוי איז מען רעדט דארטן חברה, ס'איז דארט דא א פאן, ס'איז ציוניסטן, גייט אין דר'ערד וואס עטס זענטס, עטס זענטס געווען אומפארגינערס פאר קיינעם, אמאל איז געווען די תירוץ א ציוניסט, היינט איז יעדער א ציוניסט אדער קיינער נישט, היינט מ'ווארפט ארויס ווייל ער האט א ברודער. רחמנא לצלן וואס מען טוט דא. יעצט, איך הער אויך זאגן אז די וועלט קען מען נישט פאפן. יעדער ווייסט ישראל האגער איז א נואף, א חזיר, א שייגעץ, ער האט געטאטשט א פרוי ביי די הוט יאפיע, ער האט געטאטשט דעם טאטנ'ס תלמידים. חזיר געווען אלע יארן. און כדי ער זאל זיך באהאלטן זיין חזיריי איז ער אויסגעגאנגען מיט א בריוו קעגן מיר. ישראל האגער דו מיט דיין פארשאלטענע ברודער דעם אפגע'פגר'טן פנחס שלום, וואס האב איך ענק ביידע געטון אז עטס זענטס ארויס קעגן מיר? כ'פארשטיי בכלל נישט וויזוי עטץ זענט געקומען ארויס צו גיין קעגן מיר. דער שייגעץ דער יצחק לבנון שטערן זענען געקומען זאגן מ'זאל ארויסגיין, האט עטץ געדארפט זאגן אנטשולדיגט, איך גיי נישט ארויס, ער שטערט אונז נישט, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט. נאר יצחק לבנון האט אים געסטראשעט אז ביים טאטנ'ס מקוה וועט בלייבן פסול, ס'איז געבליבן פסול עניוועי. משוגענע חברה. עניוועי, זיי האבן זיך דארט עפעס א ישיבה, מ'האט געעפנט, צל האגער האט עס געעפנט, ווייל די ברודער האט דאך די ישיבה, אין גיבערס האבן זיי געעפנט עפעס א שטיקעלע ישיבה קטנה אין הילבערן. הער איך זאגן אז אז די אלע איינגעשטעלטע אין הילבורן פארן אוועק אויף ראש השנה יום כיפור, איך בלייב נישט ביי ס'רול האגאר, זאג ס'רול האגאר אויב אזוי שפאר צו די ישיבה, כ'ברויך עס נישט. ס'רול האגאר, די איינציגע וועג ווי דו עסט קענען דערטרעפן חסידים איז אז דו עסט מיך פאלגן, איך בין דיר א גוטער פריינט, אונז זעמער דורי דורות וויזשניצער חסידים, איך מיין נישט דיר שלעכט, שטעל דיך אויף. פאר תקיעת שופר, זאג רבותי כ'האב געזינדיגט, איך בין א בעל עבירה, כ'האב געזינדיגט מיט א פרוי, כ'האב זיי געטאטשט, כ'האב געטאטשט די בחורים, די בחורים שרייען נאך היינט, ס'איז שוין היינט אלטע אידן זאגן יא ס'איז אמת, ער האט ארומגעפעצלט מיט אונז, שטעל דיך אויף און זאג לא זו הדרך, כ'בין געפארן שלעכט. כ'וויל זיי איבערבעטן, איך וויל זיי העלפן טאמער דארפן זיי האבן מעדיקל און מען זאל זיי העלפן, און איך וויל בעטן מען זאל אבאכט געבן אויף דעם דאס מערסטע ווי פון אלעם, דאס לערנען איז נישט אזוי וויכטיג ווי דאס אז מען זאל נישט טאטשן קינדער, סאו דאס מוזטו טון ס'רול האגאר אנדערש, עסט קענען עפענען הילבערן מיט חיישמער מיט ביבער, קענסט עפענען וואס דו ווילסט, דו האסט געווען אין דר'ערד, דו האסט דעם גרעסטן עולם אז דו האסט גע'ירש'נט דאס פלאץ. און ער איז אויך געווען אינוואלווד אין הרג'נען דעם ברודער, פיין, אנאפישעלי, פלוצלינג דארף מען אים אפערירן אין עמורדזשענסי, וואטס גאוינג אן, עניוועי ס'איז גוט ער זאל זיין א שיינע ריינע כפרה ווייל ער האט אויך אונטערגעשריבן אויף מיר, וואס האט ער געדארפט זיך טשעפען מיט מיר? ס'איז דאך אונזערע קינדער וואס איך וויל ראטעווען, עניוועי סאו ס'רול האגאר, ס'וועט דיר גארנישט העלפן, טראסט מי, דו גייסט אין דר'ערד, ס'וועט נאר נעמען צייט, און נאכדעם וועסטו נאך איבערלאזן א זון. מענדל וואס האט געטרייט טענה'ס צו זיין א מיידל אין די מיידל סקול אין בארא פארק, וועסטו אים נאך איבערלאזן צו זיין רבי? אוי וועט ער זיין וויזשניץ! אוי וועט ער זיין וויזשניץ! עניוועי, סאו ס'איז געווען די וואס זענען געפארן אויף די שיף, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען מורא'דיג סוקסעספול, מ'דארף אננעמען מקרב צו זיין די קינדער, און נישט ארויסווארפן, זאגן גייטס געזונטערהייט, ווייל דו האסט א ברודער, ווייל דו האסט א הער, לאמיר נעמען צו שטאט. געהאט ביי יעדן ראש ישיבה זענען אלע קינדער גלייך זענען אלע אפגעהיטן, די ראש ישיבות אליין זענען נישט אפגעהיטן, אז קען קומען א חזקי טייטלבוים און בועל זיין אן אשת איש, זיין שוועגערין, און ער קען בלייבן ווייטער אין בעסמעדריטש דאהי? איך פארשטיי דאס נישט. יא, מען נעמט אים נישט צו זיין א מוהל. נעם אים יא. ניין טאר ער נישט זיין, טאר נישט יוצא זיין דעם עולם מיט דאווענען און מיט די תקיעות און מיט קריאת התורה, איז וואס מען טוט אלעס איז קדירא דבי שותפי, אלעס איז איבערגעדרייט און פארדרייט, און עס א ביג פראבלעם, א מורא'דיגע ביג פראבלעם, וואס ס'רול האגאר, יו נעווער גאנא קלין ארויף דיס ביז דו עסט נישט מודה זיין און דו עסט איבערבעטן, און דעמאלטס עסטו קענען אנהייבן צו גיין פאראויס. די שייגעץ דו איינער דו. די האסט געוויסט וואס די האסט אלץ אפגעטון. די האסט געוויסט זייער גוט. און אלל אוו א סאדען, העך, שטעל דיר פאר, העך, דא גייט ארויס א בריוו קעגען מיר אז איך בין גאר דער דער וואס ס'רעדט, יו וויל פעי. די שמוץ יא וואס די ביסט. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. כ'האב פאריגע וואך געזאגט אז ישיבה יוניווערסיטי די סטודענטס הייבן אן צו טענה'ן אז זיי ווילן אויכעט LGBTQ רייטס.

אויב ס'כאפט זיך אריין די LGBTQ עבודה זרה קליפה איז נישט מער אויסצוהאלטן. גראדע זיי האבן געוואונען ווייל די געזעץ זאגט אז זיי מוזן האבן פאר יעדן גלייך. נעקסט וועט זיין קרית יואל מאנרא. יא יא יא יא. אויך די סטודענטס פארלאנגען. מאכט א ליסטע פון אלע דימענדס וואס זיי פארלאנגען פון די סקולס אדמיניסטרעישאן, און בעיקר איז אז מען זאל נישט האלטן איינער וואס איז פארכאפט אין דעם זנות אז ער איז ווייניגער און מען זאל אים נישט אפגעבן דעם זעלבן כבוד. און זיי טענה'ן ס'איז דא א לעק פון LGBT רעפרעזענטעישאן אויף די קעמפוס, דארף זעהן ס'זאל זיין מער מענטשן זאלן עס ווי מען זאגט פראפאגאנדירן, זאגט אז ביז יעצט LGBT סטודענטס לעבן אין א גרויסן פיער און אויכעט אין א שעים און זיי ווילן אז דאס זאל נישט זיין, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, מורא'דיג. מייזל זאגט, זי און נאך אפאר חבר'טעס האבן געטרייט צו עדוועקעיטן פון אינעווענדיג צו זעהן וואס דער עולם האלט און זיי זאגן דער עולם האלט נישט פון דעם. ביטע רבותי, ס'איז דא דארטן איין מיידל וואס זי איז געקומען פון טאראנטא, און זי האט געזאגט זי איז געגאנגען אין סטערנס קאלעדזש, ישיבה אוניווערסיטי האט פאר מיידלעך סטערנס קאלעדזש, די ערשטע סעמעסטער זי האט געלערנט האט זי געהערט ווי א רבי האט געזאגט אין קלאס אז די תורה האלט אז LGBT חברה זאל מען פארשטיינערן, האט געמיינט מסתם צו זאגן אז ס'קומט זיך פאר זיי סקילה, נישט כב זכר איז די סקילה, עניוועי אזוי האט זי געהערט ווי ער האט געזאגט. קיצור, אן אנדערע ראש ישיבה האט געזאגט אז LGBT האבן נישט קיין רעכט צו עקזיסטירן, זי איז געגאנגען, זי האט זיך זייער צעוויינט, זי איז ארויסגעגאנגען פון די קלאסרום, און זי האט אפגעקאלט איר מאמע'ן, און זי האט איר געזאגט, איך גלייב נישט, די חברה האבן נישט קיין רעכט צו לעבן, רעדט אויף LGBT אזאלכע מיעסע זאכן, קיצור, סקול האט געהאלטן אין איין לייגן פאר איר אזאלכע, ווי מ'זאגט, זי זאל זיך נישט געפינען גוט דארטן, זי זאל אוועקגיין, און למ. למעשה, זי האט עס דורכגעבראכן, יעצט גייט מען מאכן א גרויסן פראטעסט אין וואשינגטאן הייטס, עס איז דארטן דא א גרויסע פארק, ס'הייסט בענעט פארק, און מען גייט ארויסלייגן די אלע זאכן אין פאבליק, און אונז זעמער אויף גרויסע צרות. אזוי ווי פאר מ'איז געפארן אין קעמפ אין קאנטרי האב איך געזאגט אז יעדער זאל וואטשן אויף די לעיבלס, ווייל ס'איז דא זייער אסאך מאל וואס מען טראגט ארויס זאכן אין קאנטרי, גראסעריס מיט אנדערע, טראגן עס נישט מיט געהעריגע ריפרידזשערעיטעד טראקס, אמאל מאכט זיך. אז ס'איז א ברעיק דאון אויפן וועג, אמאל איז דא א פלעט טייער וואס דויערט פֿינף שעה ביז מ'קומט עס פיקסן, איז דארף מען זייער וואטשן און מ'דארף טעסטן יעדע זאך, ווייל אפילו עס האט א גוטן דאטום קען זיין ס'איז געלעגן פֿינף שעה אין די היץ. איז די זעלבע וויל איך יעצט אנווארענען וואס ס'איז דא יעצט אין שטאט, ווייל ס'איז די זעלבע זאך. אבער די גרויסע סטארס אין די מאונטענס געבן זיך אפילו אן אויף קאנסיינמענט. און נאכדעם קומען די אלע טראקס פון די גרויסע קאמפאניס און זיי נעמען עס צוריק, נו וואס טוען זיי דערמיט? ס'איז געלעגן שוין דארט אויפן שעלף, ס'איז שוין ארויסגעפארן, ס'איז שוין אריינגעפארן, מען קויפט עס ווייטער אין די גראסעריס, וואס איך עפן דא יעצט א טשיז, די דאטום איז נאך אפאר חדשים, נאך א חודש צוויי, ס'שטינקט אוועק, דאס האט מסתם געהאט א שוואכן פרידזשידער אדער וואס, ס'איז געווען א הייסע טאג. א הייסע וואך, מ'זאל זייער וואטשן, ווייל טאמער איז די אייער אויכעט אזוי, אייער איז דא סאלמאנעלע וואס דאס איז זייער זייער דעינדזשערעס, סאו רבותי טעיק קעיר ווייל קיינער מיינט נישט דיין טובה. עפעס כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך אז ס'איז געווען אזא זאך ווי א יונגל בייסייד וואס יעדער האט אים געבוליט, ענדליך סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט האבן זיך אנגערופן אז מ'זאל נישט בלעימען די קינדער, ס'איז אונזער שולד. ווייל אונז האבן נישט גענוג חינוך אריינגעלייגט אונז זעמער נאך געווען ביזי מיט שטותים, קלויזנבורגער איז א גלח און דער איז א מלאך און דער איז א שייגעץ, אט די באדעם ליין האמער פארגעסן צו לערנען בין אדם לחבירו. יעדער געדענקט? זענטס אלע געגאנגען אין חדר? אין ישיבה? איינער האט ענק אמאל געלערנט אז מ'טאר נישט באליידיגן יענעם? קיינער נישט! מ'האט אונז געלערנט נאר נארישקייטן ענד דעטס איט. אין דעם וויל איך אז דער עולם זאל זיך אנהייבן צו נעמען אין די הענט אריין, מען זאל מאכן א שיעור כאטש פֿופֿצן מינוט אין יעדן חדר יעדן אינדערפרי, רעדן בין אדם לחבירו, און נישט אן דאס, נישט די מלמד זאל רעדן, ס'זאלן די קינדערלעך ארויסגעבן זייערע געפילן, רבי דער באדערט מיך, דער טשעפעט מיך, און איך האב געשלאגן זיך וועגן סעקשועל אביוז האב איך געטענה'ט אז דאס קומט אויכעט נאר וועגן דעם. אז מ'האט נישט אויסגעלערנט א קינד קיינער טאר דיך נישט טאטשן, עס טוט דיר מורא'דיג וויי, סאו לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, ווייל די וועי איטס גאוינג איז זייער נישט גוט געווען, און אז ס'וועט אזוי אנגיין זעמער אלע אין דר'ערד. וואס א מורא'דיגע פראצענט, דאכט זיך מ'זאל זאגן טערטי פייוו פארטי פראצענט איז דא גע'גט'ע. ווי קומט דאס אלעס? ווייל מ'האט קיינמאל נישט געלערנט צו פארשטיין יענעמ'ס געפיל. מ'איז ביזי געווען צו פאַרשטיין שטותים. יענעמס געפיל איז קיינער נישט געווען דאָ צו פאַרשטיין. אַ מאַן האָט אַ געפיל, אַ פרוי האָט אַ געפיל. ס'איז דאָ אַמאָל ספּעשל קעיסעס וואָס מ'קען נישט רעדן צו דער פרוי, זי איז נישט אינגאַנצן ביי זיך צי כדומה, וואָס מ'קען נישט רעדן מיטן מאַן. אָבער נאָרמאַל, אַז מ'לערנט ווען אין חדר געהעריג צו רעספּעקטן יענעמס פילינגס, וואָלט דאָס געווען אַ ריאַליטי. אָבער געווען אַ שאָד זיך צו לערנען. און דער מלמד אַליינס איז אויך נישט געווען קיין גרויסער, ווי מ'זאָגט, בר דעת און קיין גרויסער. פילער פון פילן יענעמס פילינגס, דעם פופיק האט ער געפילט, יע יא, דאס האבן זיי אלע געפילט, נישט נאר דאס, פופיק האבן זיי געטאטשט ביי יענעם, טאטשן זיינע פילינגס דאס האבן זיי נישט געטון. ס'איז א געפערליכע פראבלעם. לאמיר אנהייבן. ס'איז א נייע יאר, לאמיר אנהייבן. מען זאל נישט בלעימען די קינדער. יעצט בלעימט מען די קינדער ווייל יעדער האט געבוליט דער יונגל, האט זיך דער יונגל געהארגעט. ניין ניין ניין. קומען ארויס יעצט סייקיאטריסט מיט גרויסע בריוון, און זיי זאגן אז נישט די קינדער זענען שולדיג, נאר די גרויסע זענען שולדיג. סאו לעטס פוט אווער עקטס טוגעדער. איך וויל זאגן ס'הייסט מהלכה למעשה. איך האב שוין גערעדט די וואך וועגן דעם. מ'לערנט אויס א סופר סתם, מ'לערנט אויס א משגיח כשרות, ס'דא אזא גרובער מיט אנדערע געווארן משגיחי כשרות און געלאפן איבעראל אין פאבריקן געכאפט מ'לערנט קיינעם נישט אויס ווער האט דיך אויסגעלערנט ווער זאגט אז דו ביסט באגלייבט. נאכדעם איז דא מסדר חופה קידושין, ס'איז אויך זייער וויכטיג, ס'דא זייער אסאך מיסטעיקס ביי די אלע זאכן, און א מוהל און א שוחט און א מנקר, און די רבנות געט יעצט קורסן אויף די אלע זאכן, און מ'פארהערט און מ'געט א תעודה, דאס איז וואס ביי אונז איז נישט דא, אונז האב מיר געמאכט אז מ'זאל מאכן די תורה ווי קלענער און ווי ווייניגער, כדי אז מ'זאל נעמען די פאר רבנים און זיי זאלן האבן די מאנאפאל. דער אנגעפרעסענער חזיר דער הלל רשע על תאוות נפשו האט געהייסן איינעם שעכטן אן א קבלה אפילו, ווייל ער האט געברויכט האבן די פראדאקשען, האט אים גאט געהאלפן אז די גאנצע פאבריק האט זיך צוגעשפארט, הייסט און אונז טראסט מען אים אויף הכשר. אנבעליוועבל וואסארא לאו לייפס דאס זענען די רבנים. אז מען גייט אנהייבן דא יעצט ארומצופארן חול המועד מיט אלעם, מוז מען זייער שטארק אבאכט געבן וועגן די מקוואות וואס מען יוזט, מיך האט געקאלט איינער גאר א חשובער איד פון לונדון וואס ער זאגט אז היינט איז שוין אין לונדון אויכעט אזוי אז מען פארט שוין אויף סוכות מען פארט אויף פראנקרייך דא און דארט און ער פרעגט זיי אלע וועלכע מקווה ניצטו יא דאס איז דא א מקווה וואס ר' מאיר פאוזן האט געבויעט מיט דרייסיג פערציג יאר צוריק זיכער איז כשר ס'איז נישט ריכטיג ס'איז נישט כשר תוס' פרעגט א קשיא ווי איז א פרוי באגלייבט וספרה לה איז דאך קעגן א חזקה אונז ווייסט מען אפילו טויזענט עדות איז נישט באגלייבט קעגן א חזקה אויז ס'איז א מורא'דיגן יסוד אז ס'איז א חזקה העשויה להשתנות. דאס מיינט צו זאגן איז אז זי קען זיין ריין און זי קען זיין נישט ריין נאכדעם. נאכדעם קען זי צוריק ריין ווערן. גייט אין מקווה ווערט זי ריין. דאס זעלבע זאלט איר וויסן איז א מקווה א חזקה העשויה להשתנות. היינט ווען מ'האט עס געבויעט און געקאשערט איז עס גוט, מארגן קען עס שוין זיין פסול אויב מ'האט נישט איבערגעלאזט די ריכטיגע מענטשן זאלן נעמען קער פון דעם. און דאס זאלט עטס אלע וויסן, זאלטס וואטשן, איך האב עס שוין לאנג געזאגט די אלע זומער מקוואות ביי אונז איז א שאלה פון נישט קיין כשר'ע מקוואות, נוצן די וואס מען נוצט א גאנץ יאר וואו ס'איז דא געהעריגע השגחה, מען זאל צופארן אביסל, ס'איז נישט געפערליך, יעדער האט היינט קארס, מענטשן פאלגן. א גוטן און א לעכטיגן שבת און א גוט געבענטשט יאר.